א גוטן ערב שבת קודש פרשת צו, ס'איז אויך שבת הגדול. כ'האב געוואלט זאגן פון דעם גרויסן אפגעפליקטן בהמה קראכמעטראכסמעסטראפמעסטראפמעסטראפקעסטראפקער רבי, זיין גאבע איז נעבעך אוועק, ער איז געשטארבן. פארוואס רוף איך אים א אפגעפליקטע בהמה? זייער פשוט. ביי אים דרייט זיך איינער. וואס האט מאנס געווען א קרוב משפחה איז געגאנגען דער טאטע און ער האט מודיע געווען פארן קראכמעקטראכמעקראכמעקראכמעקראסטריווקער רעבן אז זאלסט וויסן אז דרייט זיך ביי דיר איינער וואס האט מאנס געווען א מיידל האט אים דער קראכמעטראכמעכסטראכמעסטריווקער רבי אנשטאטס ער זאל אים ארויסווארפן האט ער אים געזאגט ער זאל קומען יעדן טאג האבן א שיעור א שעה א טאג איז וויל איך פרעגן קראכמעטראכמעסטריווקער רעבן אז מען האט א שיעור א טאג מעג מען מאנס זיין א קינד? אז מ'האט א שיעור א שעה א טאג מעג מען מאנס זיין א מיידל וואס זי איז א נידה, וואס איז שוין געווען נאכדעם וואס זי האט באקומען איר וסת. דאס איז די בהמה'שקייט, די בהמה, דו האסט געדארפט קענען זאגן גיי ארויס פון מיין שול און קום קיינמאל נישט אריין אין קיין שום שול, ווייל דו ביסט מסוכן פאר ילדים. און נישט נאר דער חברה'מאן אליין איז א חזיר, נאר אלע ברידער ארום און ארום זענען מנוולים, און דער פאטער זייערער איז אויך געווען א מנוול. דער גאבע הייסט הרב החסיד מרדכי אשר קופערמאן. איז די לוויה געוועהן אין ניו יארק? ס'האט זיך אנגעהויבן די לוויה אין ניו יארק, ס'איז אזא יומא אריכתא, ס'האט זיך אנגעהויבן אין ניו יארק און ס'האט זיך אויסגעלאזט אין ארץ ישראל. פארשטייסט? א אפגעפליקטע בהמה. זיינע קינדער האבן מיר געזאגט, איך האב זיי געפרעגט וויאזוי דאס אז דיין טאטע האט געוואוסט אלע זנות וואס גייט פאר, די קינדער האבן מיר געזאגט זייער טאטע האט געוואוסט ס'איז אלעס אמת וואס גייט פאר אין סקווער, פרעג איך אים פארוואס האט די טאטע נישט גערעדט, זאגט ער ווייל ער האט געוואוינט לעבן בית מדרש. האט ער מורא געהאט מיט אים אנצינדן, מען האט דאך געדארפט אנצינדן, אבער וואס האסטו צוגעשטעלט מיט דרייסיג יאר פריער? א אפגעפליקטע בהמה, קראכמעטראכמעסטריווקער. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ווער ס'האט געקענט גוט זידיטשויבער חסידות ווייסט וואס איך גיי יעצט זאגן, הייליגער זידיטשויבער פלעגט זאגן איך בין ר' הערשעלע פון זידיטשויב, מלאכים און שרפים ציטערן פאר מיר, ווען איך דריי מיטן פינגער. אזוי דריי איך מיט אלע עולמות, אהההה, און נאמען טראגן הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו קיצער ס'איז דא יעצט איינער ער איז א גאבע אין זידיטשויבער בית מדרש. אין בית שמש. איין און פופציג יאר אלט, האט אויך נישט געהאט וואס צו טוהן, ביי אים האט אויך דער אבר געציטערט, ס'האט אריינגעציטערט אין א יונגל, און מ'האט אים איינגעזעצט, ער איז פערטיג, הי איז פינישד. דאס דארפט עטס ענק אויסלערנען, מ'שפילט זיך נישט ארום היינט מער מיט קינדער, סאו ער גייט זאגן אזוי, איך בין. דער גאבע אברהם אייזענבאך פון זידיטשויב, איך ציטער נישט פאר מלאכים און פאר שרפים, ווען איך שטופ אריין מיט מיין אבר אזוי, געזאגט. מיין פיפיק און א קינדס תחת, האהאהאהא. יעצט מ'האט געטראפן, עס איז דא א גרויסע בית מדרש פון סקווער אין ירושלים, דא א ריזיג בית מדרש, עס איז דא דארט א מקווה, עס איז דא אלעס, עס איז דא גראדע מען קומט אריין אין ירושלים, האט מען געטראפן דארטן א זעכציג יעריגן איד, טויט שווימען אין מקווה. עס קען זיין צוויי חששות, אדער האט ער זיך געוואלט נעמען דאס לעבן ווייל ס'איז אים נמאס געווארן, אדער ס'קען זיין א יונגל האט אים אריינגעשלעפט, פארוואס? מסתמא האט ער געוואלט פאטשקענען א קינד, געוואלט אנרירן דעם פיפיק פונעם קינד, און דאס קינד ווייסט היינט מ'רייסט זיך ארויף אויף זיין בארד און מען שלעפט אים אריין. אדער עס קען זיין א דריטע חשש אויך, האט ער געכאפט א הארץ אטאק, באט איט דאזענט מעיק סענס, יוזשעלי איט דאזענט מעיק סענס, סאו גייטס ענק אויסלערנען נאכאמאל, רבותי טאטשט נישט קיין קינדער, ווייל די קינדער זענען היינט אויסגעלערנט צוריק צו פייטן, נישט זיי זענען שטערקער פון דיר, אבער אויף אזויפיל אז זיי געבן א טאנץ ארויף אויף דיר און זיי שלעפן דיך ביי די בארד ביז זיי טרענקען דיך איין. און נאכדעם ווען זיך אראפצושלעפן איז זייער א שווערע זאך ווייל ער קען נישט אראפגיין און דו ווייסט נישט ווען אראפצושלעפן, מיט דעם זאג איך ענק יעצט גייטס אין א מקווה זעטס קינדער דארט דאונט איוון באדער גאוינג אין, גיי אהיים און נעם א גוטן טוש ס'עט זיין מער ריין, קינדער מוזן זיך קענען פראטעקטן, און עס קען זיין ס'איז גארנישט געווען א קינד קען זיין ס'איז געווען אן עלטערע בחור קען זיין ער האט אים אנגעכאפט די טעסטיקעלס האט עס אים צוקוועטשט און ער איז אראפגעפאלן, הערטס אויף צו טשעפען מיט קינדער דאס ווארן איך יעדן. די געים איז אווער פאר די חזירים. ס'איז נאכנישט אינגאנצן אווער אבער איטס אן די וועי טו בי אווער. טראסט מי, ס'פארט גוט. דער סקווערער רבי, דער אלטער הונט, דער בייזער רויטער כלב, געבויעט א בית מדרש. טאמער האט ער נישט גענוג טעראריזירט מענטשן אין ניו יארק זאל ער קענען טעראריזירן אין ארץ ישראל אויך. דער עולם לאזט זיך נישט מער, די רויטע חיה. גערעכט. און לויט ווי מ'געט מיר איבער איז הערשי ברייער איז ער דאווענט גאר דארט אין די שול אין די שיינע גרויסע שול. העהע הערשי דו האסט אסאך מיעט פאר סעיל רייט דו חזר וואס דו ביסט. עניוועי איך וויל אנזאגן די אלע וואס זיי שיקן דארט די קינדער אין בית מדרש כ'האב געהערט זאגן אז הערשי ברייער דרייעט זיך דארט זאגט מיר ברייער ער העט נישט טאטשן היינט קיין קינדער ער איז אן אפגעפרעגטער מענטש ער איז געווען די שפיגעלע פון סקווער יעדער האט פאר אים מורא געהאט אפילו די רבי אויך ווייל ער האט געהאט שווארצע געשעפטן. דער רבי האט גענומען די אלע שווארצע געלטער האט ער דורך אים געטראגן אויף די שווייץ, באט ס'איז נישט וויכטיג, אבער למעשה היינט איז ער אויס זיין וועג, ס'איז אראפ אויף אים, ער האט נישט קיין ווארט, און ממילא איז עס זייער גוט, אבער יו קען נעווער נאו ווען היל סטריק א טשיילד, די אלע וואס זיי דאווענען דארט מיט קינדער זאלן וואטשן, און זאלן אויסלערנען, און זאל ווייזן מיטן פינגער אלי רמזי אויף אים זאלט עטץ ווייזן, דאס איז דער חזר פון סקווער, ער איז ריספאנסיבעל פאר הונדערטער קינדער, און אויך פאר זישעלען בן יעקב יוסף דעם רעבינס אן אייניקל. אינטערעסאנט, איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל, טרעף איך דא איינעם א חבר וואס כ'האב שוין נישט געזעהן איך ווייס נישט ווי לאנג, מסתם צוואנציג דרייסיג יאר. בקיצור דערציילט ער מיר דא זיין גאנצן לעבנס געשיכטע וויאזוי ס'איז דורך ביי אים, דערציילט ער מיר אז ער האט חתונה געהאט, ער איז געווען א חתן, ער האט חתונה געהאט אין אמעריקע, און ער האט גענומען א ווייב, א מיידל, א פיין מיידל. ממש גראד נאך די חתונה האט זי אנגעהויבן צו מאכן קונצן, זי האט אנגעהויבן צו מאכן קונצן אז זי וויל זיך הרג'נען, זי וויל אהער, זי וויל קאמיטן סועסייד, דיס גאוס בעק טערטי יערס עגאו ווען נחום ראזנבערג איז נאכנישט געווען געבוירן, כ'מיין איך בין שוין געווען געבוירן נאר די אלע ניבול פה'דיגע האטליינס איז נישט געווען געבוירן, סאו דער עולם האט נישט געוואוסט באמת וואס, ווער און ווען. אזוי פארציילט ער מיך. בקיצור ויהי היום זי האט קאמיט סועסייד. שי נעווער לעפט א טרעיס ביהיינד. נעווער. קיינמאל נישט געזאגט וואס, ווער, ווען און פארטיג. איז ער געווארן אן אלמן. אזוי ווי ער איז געווארן אן אלמן האט ער געהאט איין טשויס צו נעמען אדער אן אלמנה אדער א גרושה. א מיידל וואלט אים נישט גענומען ווייל ער האט דאך שוין געהאט אמאל חתונה געהאט. בקיצור האט ער געטראפן א גרושה וואס האט אפילו געהאט א קינד ער האט נישט געהאט. ער האט זיך אויסגעהאלטן מיט דרך כבוד און ער האט געהאט מיט איר אפאר קינדער, איך וויל נישט זאגן קיין דיטעילס ווייל איך וויל נישט מען זאל וויסן פון וועם מען רעדט, בקיצור און זיי האבן געהאט אפאר קינדערלעך און ער האט זיי ברוך השם אלע חתונה געמאכט, זאגט ער מיר ער הערט אויס מיין מנובלישע האטליין און ער האט קיינמאל נישט געוואוסט, ער הייבט ערשט יעצט אן צו פארשטיין וואס דא איז געשעהן, זאגט ער יעדעס מאל ער האט איר געגעבן א האג און א קיש האט זי אנגעהויבן צו רעדן פון סועסייד. ס'איז ממש געווען אזוי ווי א מעדזשיק, אז ער וואלט זי זאל רעדן פון סועסייד, אלל הי העד טו דו איז קאם קלאוס טו האר א האג און א קיש, און מ'רעדט נאכנישט פון גיין אין בעט, ווייל ער איז מיט איר קיינמאל נישט געלעגן אין בעט, ער זאגט זי איז די ווירדזשין מערי, האט קיינמאל מיט אים נישט געוואוינט, אבער זי איז נישט געווען קיין ווירדזשין, ווייל אבוויעסלי האט מען איר שוין מאלעסטעד, עניוועי, ער זאגט ממש דו האסט נישט קיין השגה וואס דיין עדיוקעישאן טוט. אונז הייב מיר ערשט אן צו פארשטיין. זאגט ער, העט ווען דעמאלטס געווען דיין האטליין אונז וואלט מען געוואוסט אז מען דארף גיין פאר העלפ, גייט מען דאך ווען גראד צו א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייעטריסט, וואלט דאך א אידיש קינד זיך נישט געדארפט נעמען דאס לעבן. נאר זי, זיין ווייב, איז גראדע געווען פון טאראנטא. ס'איז דא א פרוי, איך וועל נישט זאגן איר נאמען, זי איז א לייסענסד סייקאלעדזשיסט און איר מאן איז א רב, ער טוט מורא'דיג אסאך, פאר די אלע נעבעך מאלעסטעד טשילדרען, און זי זאגט מיר אז זי איז געווען א סייקאלעדזשיסט, און על פי לאו איז אין טאראנטא האבן אפילו די אידישע סקולס געדארפט האבן א סייקאלעדזשיסט אזוי ווי דא ביי אונז אין ניו יארק און אמעריקע, און זי זאגט מיר זי איז געווען א מענדעטארי רעפארטער, און איין קעיס נאכן צווייטן, רעיפ רעיפ רעיפ, א ברודער, א שוועסטער, א דאס א יענץ, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף? כ'האב ממש עפעס נישט געגלייבט, זאגט זי מיר, די טאראנטא'ער סקול האט איר געזאגט געט אוט אוו היער אונז ברויך מיר דיך נישט האבן, ווייל יעדעס מאל האט זי געזאגט איך דארף גיין מאכן א ריפארט מענדעטארי האבן זיי געזאגט אונז ברויך מיר דיך נישט האט זי געזאגט איך וויל טאקע דא נישט ארבעטן ווייל אויף צו נעמען אידיש בלוט און טרינקען און טרעטן דערויף בין איך טאקע נישט אינטערעסירט. היינט איז זי א סוקסעספול סייקאלעדזשיסט און איר מאן איז א סוקסעספול רב, ס'איז נישט קיין חילוק וואו אבער דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, זי האט מיר דעמאלטס געזאגט רבי ראזענבערג טאראנטא איז וואן אוו די ווארסט. בעסט פלעיסעס דעט ווי נאו. עניוועי, כ'וויל נאר סתם פארציילן א מורא'דיגע מעשה, קען זיין מענטשן האבן הנאה און קען זיין נישט, און ווער נישט זאל אויפהענגען דעם טעלעפאן. איך גיי דא אין די גאס אין ירושלים שבת, קומט אן איינער פון די זיברעס, די תולדות אהרן רוף איך די זיברעס ווייל זיי גייען אזוי מיט די זיברישע קליידער, און ער שטעלט מיך אפ אזוי, ער האט מיך שוין אמאל אפגעשטעלט מיט א צוויי דריי יאר צוריק, איך געדענק עס, געט ער זאג, איר ווייסט, איך בין אמאל געווען נאך געלט אין אנטווערפן, און איך האב אייך געזען דארט, און איר האט זיך מפלפל געווען מיט די רבנים וועגן די מקווה, און זיי האבן אייך נאכגעגעבן, האב איך אלץ געזאגט, דער מענטש וועט זיין א העלד, א סטאר, און קוק דאס איז פון אייך געווארן, איר האט אייך אריינגעלאזט אין די תחת געשעפטן, און קוקט ווי איר זעט אויס, שוין, בקיצור, ער ווייסט שוין פונקטליך פארוואס איך זע אויס. שוין, נאך דעם פרעג איך אים וויאזוי זע איך אויס? איך וויל אויך וויסן וויאזוי זע איך אויס? זאגט ער אפילו אייערע קינדער רעדן אויף אייך צאם. זאג איך אים די טעקניק האט שוין פראבירט סאטמאר צו יוזן, נישט יעצט נאר אכט יאר צוריק, סאו אויב דו האסט נישט עפעס א בעסערן וועג דארפסטו גארנישט טון ווייטער. נאכדעם גיב איך אים אזא זאג, זאג מיר, איך געדענק אז צוויי דריי יאר צוריק האסטו מיר די זעלבע פזמון געזאגט, טאקע דא אין ארץ ישראל, עס איך האב דיך געוואלט פרעגן זאלסט מיר זאגן פונקטליך, ביסטו נישט פון די בראון פעמילי פון תולדות אהרן? פון תולדות? זאגט ער יא. זאג איך לאמיר דיר עפעס פארציילן א מעשה וואס קען זיין דו ווייסט נישט, קען זיין דו ווילסט נישט וויסן, און קען זיין דו ווייסט און דו ווילסט דיך נאר מאכן טעמיש ווילסטו מיך צושפארן. כ'וועל דיר דערציילן א מעשה. תולדות אהרן זענען די זעלבע חזירים פונקט ווי ערגעץ אנדערש. מיינטס נישט אז תולדות אהרן האט ווייניגער חזירים ווי אונז. עה, זיי מאכן קינדער דעם זעלבן וועג ווי אונז, און זיי האט דער אייבערשטער אריינגעגעבן א קראנקייט וואס דאס הייסט, גזירת מלך אז א איש לויפט נאך אן אישה, איטס אלל די סעים, וויר אלל סיק, וויר אין די סעים באוט ענד וויר אלל סיק, יעדער איש לויפט נאך נאך אן אישה, פארטיג, עניוועי, די גזירת מלך איז געווען אז א איש זאל נאכלויפן נאך אן אישה, היינט איז דא נאך א גזירת מלך אז אן אישה לויפט נאך נאך אן איש אויכעט, עניוועי, זאג איך אים אזוי, יעצט איך וועל דיר פארציילן א מעשה אז דו זאלסט וויסן וואס ס'גייט פאר ביי דיר, ביי דיר אין משפחה, האב איך שוין געזאגט אויף מתנה, איך וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, צוויי מאל איז שטערקער. איז דא איינער, א איד, איך וויל נישט זאגן יעצט זיין נאמען ווייל נעבעך ס'איז א ביטערע רחמנות אויף אים, איז דער איד, הערט אויס א מעשה, ער האט חתונה געהאט אין תולדות אהרן מיט א תולדות אהרן מיידל, דערציילט ער אזוי, ס'איז געווען די קליינע בעדרומס, כ'ווייס ס'איז געווען מ'האט אריינגעלייגט פיר פינעף זעקס זיבן אכט ניין צען קינדער אין איין בעדרום, בקיצור, ויהי היום, אה, די קינדער האבן אנגעהויבן חתונה צו האבן און ער איז געבליבן מיט זיין שוועסטער אליינס אין בעדרום און ער פלעגט מיט איר וואוינען יעדע נאכט, ער פלעגט זיך לייגן לכתחילה אין איר בעט און זיי האבן געהאט הנאה, זיי האבן געהאט א גוט מעריד סעקס לייף, ס'האט נישט געקאסט קיין געלט אויסצוהאלטן, נאר איך וויל ענק עפעס זאגן, דער עולם זאגט מען טאר נישט רעדן, מען קלערט אויף די קינדער, קינדער, שמינדער, בינדער, דער הייליגער דברי יואל האט געזאגט פאר די מלמדים, עטס ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ. יעצט לאמיר פארשטיין, אז ער האט טאקע געוואוינט מיט איר אזויפיל צייט, פארוואס איז זי נישט געווארן געווארן שוואנגער, הע הע, ווייל ער האט געוואוסט אז ער לייגט נישט אריין די זאמען אין זיין שוועסטער. איי ווער האט אים דאס אויסגעלערנט? אין מסכת חולין האט ער דאס נישט געטראפן, און אפילו נישט אין מסכת סוכה. די תירוץ איז די קינדער ווייסן אלעס, יו וויל בי סורפרייזד זאלט קענען אונטערשטעלן א הערער אפאראט וואס קינדער רעדן צווישן זיך, יו וויל בי שאקד טו וויטס וואס די קינדער ווייסן אלץ, זיי קענען הלכות סעקס בעסער ווי איך, און ווי דו, ווער עס הערט מיך אויס, עניוועי. איז למעשה האבן זיי געוואוינט א לענגערע צייט. ווען דאס מיידל האט חתונה געהאט, זי איז געווארן א ווייבל, האט זי אנגעהויבן טו עקט אפ ווי א משוגענע, שי עקטעד אפ לייק קרעזי, האט מען געמיינט, מ'האט דעמאלטס געזאגט אז ס'איז גארנישט ראנג, נאר אזוי ווי זי איז דאך תולדות אהרן, און תולדות אהרן רעדט דאך נישט פון די זאכן, מ'האט דאך מורא'דיג שטארק אפגעהיטן, במילא אז זי האט געהערט אז מ'מוז זיך לייגן מיט א מאן אין בעט נאקעט, סאו שי קרעקט אפ אר שי סנעפט, און דאס קען זיין דאס איז אמת. ווייל איך ווייס עטליכע פון תולדות אהרן וואס מ'האט זיי געזאגט ווען זיי זענען אהיים געגאנגען, ביי זיי גייט מען אהיים נאך די חתונה, גייט ער אהיים צו זיך אינדערהיים און זי צו איר אינדערהיים, נאכדעם באגלייט מען זיי ביידע צו דארט וואו זיי האבן געדינגען אדער געקויפט א דירה, און דעמאלטס אויפן וועג גייענדיג די דריי מינוט איז מען זיי מסביר, מ'דארף זיך אויסטון, מ'לייגט זיך אין בעט און ס'איז דא א לאך און מ'שטופט, מ'ווייסט נאכנישט וואו די לאך איז, גראדע ביי זיי האט דער ליילעך אויכעט א לאך, און מ'זאל זיך נישט חלילה צופיל אינדזשויען, כ'מיין ס'איז נישט ביי יעדן, ס'ווענדט זיך ביי וועם, ווייל אין בעדרום זאגט קיינער נישט אויס וואס ער טוט, באט עניוועי, איז דאס איז געשעהן מיט די גאנצע פרשה. בקיצור האט מען איהם געזאגט אז זי איז געווארן אביסל בארירט פון דעם, און ער זאל ווי מ'זאגט הי שוד, ער זאל הי שוד טעיק איט איזי. די סוף איז געווען אז ער האט מיטגעמאכט פופצן יאר מיט א קראנקע פרוי, איך דארף ענק נישט זאגן, די גמרא זאגט אז איין טאג, אז ס'איז דא א שלעכטע שטוב איז עס אזוי ווי אסאך יארן גיהנום, יותר משבעים שנה שבגיהנום, ער האט מיטגעמאכט, ער האט אראפגעברענגט פיר אדער פינף קינדער, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל, אז עטס ווילטס וויסן וויפיל, פאפענהיים איז אויך דארט א שוואגער, פרעגטס פאפענהיים, ער'ט ענק זאגן וויפיל זיין שוועגערן האט, ער איז אויך אן איידעם ביי דעם ברוין, עניוועי, און שוין, זעמער דאך אין דער ארדענונג, שפעטער ווען זיי האבן אנגעהויבן צו הערן אז ס'איז דא אזא זאך ווי נחום ראזענבערג'ס האטליין, האט ער אנגעהויבן צו גיין פאר טערעפי. געגאנגען פאר טערעפי אין ארץ ישראל פון איין דאקטער צום צווייטן, יעדער האט אויפגעגעבן, זיי האבן געזאגט ס'איז א צרה, ס'איז נישט שענער, ס'איז אן אלטע קראנקהייט, ס'איז פופצן יאר אלט, דאס קען מען נישט, ס'דויערט פופצן יאר איר צוריק צו דרייען. עניוועי, האט ער מיך אנגערופן, ער איז געקומען אויף אמעריקע, אמעריקע איז דא בעסערע דאקטוירים, איז זענען זיי געקומען, כ'האב זיי געמאכט אן אפוינטמענט צו די גרעסטע דאקטוירים, און וואס איז געווארן דער סוף, ער האט זי נעבעך געמוזט גט'ן, ער האט נישט געקענט אזוי לעבן מער, ער האט א מזל,

און דו זאלסט מסביר זיין פארוואס דו גט'סט דיך. דוד'ל איז געווארן אזוי צו צושרויפט אז ער האט אים איבערגעפרעגט צען מאל אבער וויאזוי ביסטו זיכער? אפשר איז עס א געבאקענע מעשה? אדרבה פונעם ערשטן טאג גיימער אין צו פסיכיאטערן האט זי געהאלטן אין איין פארציילן אז איר ברודער האט מיט איר געוואוינט רעגלמעסיג נישט איינמאל א וואך נאר זיך געלייגט יעדע נאכט אין בעט מיט איר פארוואס נישט? כ'האף זי האט גענומען א שאוער יעדע נאכט נישט וואלט זי געשטינקען? ס'איז אנבעליוועבל זאג איך דעם אינגערמאן מיך אינטערעסירט נישט יענער זאגט און וואס משפחה זאגט, איי דאונט קעיר. אזוי שרייט ער צו מיר, וואס הייסט? וואס הייסט? זאג איך אים, כ'וויל אייך עפעס פרעגן. ס'האט אינטערעסירט דעם ברוין אז ער וואוינט מיט זיין שוועסטער, ס'האט אים אויך נישט אינטערעסירט, סאו וואט דו יו קעיר. זאג איך, ליסן, האסט אפאר טעכטער אינדערהיים, גיי אהיים און שטופ מיט זיי אויך. ווען דו שוין זיין אויפן האטליין זאל שוין זיין דאס אויך. דער מענטש האט אזוי אפגעפיצט, ער האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ. אזוי ווי ער האט עס מיר געזאגט ברבים, האב איך עס אים צוריק געזאגט ברבים. איך מיין, איך קען דאך נישט זיין מער חס אויף יענעמ'ס כבוד ווי יענער אליינס איז חס. דו ווייסט, דו האסט א מענטש, איך האב מיט דיר א שיטה דיפערענץ, וואס גייסטו מיך פארשעמען אינמיטן די גאס, גייסט מיר נאכשרייען וואס דער זאגט, וואס יענער זאגט, וואס משפחה זאגט, וואטש דיין משפחה זאל זיין אין דער ארדענונג. אגב, איז יענעם אוועק צו מאכן דיפעימען און מאכן פון יענעם אש און פארעך, האב איך דעם איד אויך געזאגט, גייטס ווייטער געזונטערהייט. ס'האט מיר נאכדעם אביסל לייד געטון ווייל ס'שטייט עס טאר נישט זיין דיבורך של שבת כדיבורך של חול, עס איז געווען ממש חול, ס'האט נישט געהאט קיין וועליו פאר קיינעם, נישט פאר מיר און נישט פאר אים, ס'איז סתם געווען ווי מען זאגט סתם אומגעברענגט די צייט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, עס קומט יעצט דער יום טוב פסח, קומט יעצט א פיינער לעכטיגער יום טוב, אך מחיה, ס'דא וויין אינוואלווד, שיכרות, כ'האב ענק שוין געזאגט, קען יוצא זיין, צעהלימער רב פסק'נט אזוי, נישט אין מגדלות מרקחים, ער פסק'נט אזוי אויף יעדן באטל גרעיפ דזשוס פסק'נט ער אזוי, דער אלטער צעהלימער רב, רבי לוי יצחק, דער רבי לוי יצחק איז געווען א פוסק, נפלא הפלא ופלא, טשעבינער רב האט געכאפט התפעלות פון זיין ספר מגדלות מרקחים, ער איז זייער שיין ער איז צו די זאך, איך האב דורך געלערנט נאר אין מקוואות, נישט אין מקוואות קען איך דאך נישט, איך קען נאר וואס איך קען, יעדער אקס קען נאר זיין שטראז ווי ער דארף גיין אינדערפרי און ווי דארף ענדיגן ביינאכט, אין מקוואות איז ער פאנטאסטיש, דער צעהלימער רב שרייבט ארויף אויף יעדן באטל אז ס'איז כשר לקידוש און לארבע כוסות. קידוש. יעצט מ'קען נישט מיינען כשר לקידוש אינמיטן יאר, ווייל אינמיטן יאר מאכט מען דאך נישט קיין קידוש, מוז דאך דאס זיין אז דאס מען רעדט פון שבת, און מ'קען נישט זאגן ארבע כוסות אז מ'מוז טרינקען פיר כוסות אינמיטן יאר, אז ס'נישט דא אזא הלכה. מוז דאך זיין אז דאס רעדט מען פון פסח, קומט אויס אז אפילו פסח איז גרעיפ דזשוס כשר לקידוש ולארבע כוסות. וואס יעצט? וויין דארף זיין, לויט איין שיטה וואס די מגן אברהם ברענגט צו, דארף זיין יין הראוי לנסך על גבי המזבח, דאס הייסט מוז זיין אויפשפילן, דארף זיין פערציג טאג, ס'איז נישט גוט ווען ס'איז יין מגיטו. יעצט, די חברה פלעגן טון פארן סאטמארע רעבן, ווען ער איז שוין געווען נישט געזונט, האבן זיי אים געמאכט גרעיפ דזשוס, זיי האבן עס פארפרוירן, און ס'איז שוין געווען פערציג טאג אלט, איז עס שוין נישט געווען יין מגיטו, אזוי האבן זיי אים איינגערעדט, כ'מיין דאס איז דאך, די סאטמארע טוען דאך אויכעט וואס זיי ווילן מיט די תורה. נאך איין מזל אז זיי גייען נישט אין שטח הכיבוש ווען נישט וואלטן זיי צוריק געטראגן די תורה אויפן בארג סיני און עס געטרייט צוריק צו געבן פארן בורא כל עולמים ווייל זיי האלטן נישט דארטן קיין ווארט וואס דארט שטייט. וויפיל מינות און כפירות ווערט צוזאם גערעדט אין די אלע סקולס און אין די חדרים איז אנבעליוועבל באט עניוועי סאו אזוי ווי ס'איז דא קינדער וואס זיי האבן דראגס דראגס הייסט ס'הייסט דראגס. דראגס מיינט מאראוואנע קאוקעין און די אלע אנדערע מינע דראגס, וויד, טאמער וועט ער טרינקען וויין קען ער זיין א טויטער, בעט איך ענק אלע, יעדער בחור און יעדעס מיידל איז א חפץ חשוד אז זיי זענען אויף דראגס, ענד דאונט בעליוו דיפרענט, מען זאגט ס'איז דא א זונה אין די שטאט וואס יעדער איז שוין געשלאפן מיט איר, צוואנציג יאר שפעטער הערט דער מאן אז זיין ווייב איז גאר די זונה, לויפט ער ארום צו יעדן אין די שטאט, יו נאו איי וואודענט בעליוו איט וואז מיי ווייף. איי וואודענט בעליוו איט. זאגט ער וויי דאונט יו בעליוו איט, די האול סיטי סלעפט וויט האר ארעדי, יעדער האט שוין געשלאפן מיט איר, דו קומסט יעצט אן דו גלייבסט נישט? די זעלבע זאג איך יעדן, יעדן'ס ווייב איז א חפץ חשוד אז זי איז א זונה, יעדער מאן איז א חפץ חשוד אז ער פארט אויף אומאן, ראש השנה יעצט געווען א געפארעכטס, ראש השנה פאר מלכים, ראש חודש ניסן, דאס אלץ איז ניס. מיין כ'האב עס שוין געזאגט פאריגע וואך איינער איז צוריק געקומען, ער איז געווען אין דעם האטעל אין קראקע, געשטאנען דארטן זונות, זאגט ער, איך האב געהאט דעם זעלבן נסיון פון יוסף הצדיק, אזוי האט ער מיר געזאגט ווען כ'האב אים אוי בין איך דיך מקנא וואלט דיך געוואלט געבן א קוש נאר כ'קען נישט ווייל נישט וועט מען זאגן כ'האב געמיינט עפעס צו טון, זאגט ער יא דער חילוק צווישן מיר און יוסף הצדיק איז א קליינע חילוק, יוסף הצדיק האט מעמיד געווען דעם נסיון און איך בין דורכגעפאלן, זאג איך דו מיינסט ערנסט צו דעם האסטו געדארפט אנצורופן מיילעך? זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן, ס'איז געווען אזא קלעסי, אזוי שיין, דאר, מיט אלע מעלות, זאגט ער, כ'האב מיך נישט געקענט קאנטראלירן, נישט נאר דאס, זאגט ער, כ'האב זי גענוצט צוויי מאל די זעלבע נאכט, איך זאג ענק, ס'איז אלץ ניס, עטס ווילטס מיר נישט גלייבן, די גאנצע שטאט שלאפט שוין מיט די זונה, און עטס ווייסטס נאך נישט זיכער צו ס'איז דא א זונה, יעצט גייט קומען די גרויסע הילולא, ואמרתם כה לחי אדונינו בר יוחאי, ואמרתם כה לחי אדונינו בר יוחאי, די מאן האט געהייסן. וויזיט מיר ראשון לציון איז דא בית החיים וואס דארטן ליגט מען אויף די מצבה וואס מען לייגט זיך ארויף מיט די זונה מען באצאלט צען שקל און דאס איז די גרעסטע מקום זנות ליגעל ווייל זיי צאלן גרויס געלט פאר די פאליס זאל מאכן א שווייג ווען איר שטייט אויף אינדערפרי און איר גייט דארט אין בית החיים קענט איר זען קאנדאמס וויפיל איר ווילט איר קענט מאכן א פעקטערי פון קאנדאמס סאו עניוועי סאו די זעלבע איז מיט די דראגס אלע קינדער זענען א חפץ חשוד ס'איז דא א פֿיפֿטי פראסענט טשענס אז זיי זענען אויף העווי העווי העווי העווי דראגס, סאו אז איר גייט איר געבן וויין פאר די חברה גייען זיי פארלירן דעם לעבן, טאמער נישט וועט ער כאטש אריינפאלן אין א שפיטאל אויף אפאר וואכן, אדער אז ס'וועט זיך אים אפשטעלן די הארט ביט, עס וועט נישט אריינגיין גענוג אקסידזשען אין מח פֿיר מינוט, וועט ער ארויסקומען א קראנקער פאר לייף, סאו איך וויל בעטן דעם עולם טוטס מיר א פערסענעל פעיווער, איר ווייסט איך וויל אייך עפעס זאגן, ווען מ'זאל קענען איינקעשן די פעיווערס פאר געלט וואלט איך געווען היינט א גרויסער עושר. מיר האבן שוין געזאגט צענדליגע טאטעס ר' נחום ווען איר האט אונז מעורר געווען האבן מיר אויפגעהערט מיט די אלע וויינען גרעיפ דזשוס איז די בעסט נאר איין זאך עטץ זאלטס טרייען נישט צו נוצן די גרעיפ דזשוס וואס מען פארקויפט פון שווארץ ווייל דער שווארץ ער איז היינט די באלעבאס אבער ער איז נישט געווען די באלעבאס זיין טאטע איז געווען די באלעבאס פלעגט דער שווארץ טוהן אזוי, פלעגט ער אריינרופן יעדעס יונגל אונטן אין סעלער, קודם האט ער אים מעסטערבעיט, האט אים ביינעם ארויסגעצויגן די זרע, וואס פאר דעם האט ער נישט געטשארדזשט קיין געלט, נאכדעם האט ער אים געשטופט אין תחת, איך קען נאך היינט מענטשן וואס האבן שוין קינדער חתונה צו מאכן, און זענען נאך אלץ אנגעווייטיגט פון דעם, זיי קענען נישט קומען צו זיך, און נאכדעם האט ער זיך געגעבן א וואש אפ די הענט און האט ער גראד געגעבן די וויין, קומט אויס זיין טאטע פלעגט אים שיקן קויפן דעם הייליגן וויין פון שווארץ. דאס איז געווען אזוי אנגעקלעבט מיט די זרע פון זיין זון, איך פארשטיי וואס איז דא פארגעגאנגען, און איך זאג ענק די אלע פרייוועט זאכן וואס זיי מאכן עכט עקסטערע, די אלע האבן דורכפעלער, דא פארגעסן סאך דאס צוקער צו אפגעהיטענע צוקער, דא קוקט קיינער נישט נאך אויב מען זאגט נאר יורה דעה מורה היתר, איך ווייס, איך אליינס געדענק איך בין געווען א יונגל, אונז האט מען געלערנט אין שאפראנער בית מדרש, נאך א מזל ער האט נישט געלייגט קיין חרם דעמאלטס, ווייל ווען ער לייגט ווען דעמאלטס א חרם, הא הא הא. מען וואלט אויך דאך נישט געקענט אריין גיין דארט, און ס'האט נאך געלעבט זיין שווער און גאר א געהויבענער צדיק שאפראנער רב, דארט האט מען געלערנט, ס'איז געווען די כיתה פון ר' מיילעך הגדול, אה באלד האט איינער געזאגט ס'איז שקר ס'איז נישט אמת בלללलלलll געקויפט געזיגלט מיט דעם התאחדות'ן זיגל מיט איצעלע פימפ'ס זיגל און אונז האמיר אריינגעפאקט מיט אזא הענטל מיט אזא אייזערע הענטל האמיר אונז אריינגעפאקט אין די פעקלעך די צוקער מיט זאלץ מיט פאטעיטא סטארטש און וואו האמיר געהאט דארט סקאטש טעיפ מ'האט עס איינגעבויגן פון אויבן און מ'האט עס צוגעקלעבט און דאס האט מען פארקויפט אין אלע סטארס יעצט אזוי ווי מ'האמיר דאך פארדינט אפאר איבריגע דאלער און מ'איז דאך געווען באלעבאטישע מענטשן פלעג מיר אונז נעמען די געלט און מען האט געקויפט ביי לאנטש ביי שלום לאנדא האט געהאט די רעסטאראנט קעגנאיבער און ווען מען איז דארט אריין געגאנגען מען האט געכאפט א גוטן פרענקפוטער מיט ווייסט א פרענקפוטער באן און שלום פלעגט פרעגן מאסטערד און סאורקראוט האמער געזאגט יא אסאך שוין ס'איז געווען א מחיה מ'האמער זיך אפילו פארגעסן אפצוואשן די הענט ווי נעווער איווען טאט אבאוט איט ווייל אונז זעמער געווען קוים קוים נאך פאר די בר מצוה זיך פארגעסן אפצוואשן די הענט. און אָפּצוזייפֿן ווער שמועסט, מאַן דכר שמיה, און מע האָט עס אַרײַנגעלייגט, מע האָט אַרײַנגעלייגט די צוקער, זאַלץ מיט די סטאַרטש, מיט די פּאַטעיטע-סטאַרטש, און מע האָט דאָס פֿאַרקויפֿט, און יעדער האָט דאָס געגעסן. און דעם זאָג איך, די אַלע הכשרלעך, ווען דו האָסט דעם שוואַכסטן הכשר פֿון די אָו-יו, איז ער בעסער, ווען ער איז אין אַ פֿאַבריק. צוריק. איך געדענק מיט יארן צוריק האט מען געקענט גיין טאורס, געקענט גיין אין דאמינא צוקער באשטעלט א טאור, איך געדענק איך בין געווען אמאל. קיצור די התאחדות איצעלע מיט זיינע באלאוני האט איינגערעדט אז מען טאר נישט נאר די התאחדות און די רעבע מיט זכרונו מיט לברכה. די התאחדות'ס צוקער און זאלץ געפאקט אויף פסח האט געהאט חששות פון געהעריג חמץ, אונז זעמער געגאנגען אמאל אין דאמינא, האבן מיר געזעהן דארט איז געווען א פורנעס וואס האט געהאט דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט דעגריס, און ס'איז דארטן דא ברויט און ס'איז בטל והפקר און ס'איז אינגאנצן פארברענט, וואס רעדט מען אויב ס'איז דא? ס'איז נישט געווען, ס'איז געווען אז יעדער איז געגאנגען מיט יוניפארם מ'האט נישט געקענט צוקומען צו די סחורה עניוועי, און ס'האט זיך פון זיך אליינס אזוי געמאכט, ס'איז געווען ממש א מחיה וויאזוי ס'האט זיך געמאכט, ס'האט זיך פארברענט, ס'איז געווארן פון די ברוינע צוקער ווייס, יעצט איך הער זאגן אז דער. סקווערער רבי דער אלטער האט געקויפט נאר דאמינאו צוקער, נישט געוואלט האבן מיט די התאחדות, מ'האט אים מסתם געזאגט אז מ'פאקט עס אין פעקלעך, ער האט געהאט זיינע זאכן, דער אלטער סקווער רבי געווען זייער א אויסגערעכנטער מענטש, מיר האט דערציילט א איד וואס האט אים אמאל געפרעגט וועלכע מילך ער זאל טרינקען, דא איז געקומען אויף אמעריקע, מ'האט דאך אים אלעס געפרעגט, האט ער געזאגט גאלדען פלאו זיכער נישט. ווייל גאלדענפלאו איז זנוויל גערטנער און זיין רבי דער מלאך האט מתיר געווען חלב עכו"ם, האט ער נישט קיין פראבלעם און ס'איז טאקע אזוי געווען. ביי אונז אין סאטמאר ישיבה איז געווען א בחור א ספרדי וואס ער האט געסערווט פאר אונז עסן און ער האט געזאגט ער איז אויפן פעיראל פון גאלדענפלאו. ער האט געזאגט פאר גאלדענפלאו ער וויל נישט זיין אויפן פארעם אליינס און ס'איז אים נמאס צו זיין פֿיר און צוואַנציק שעה מיט די קיען אליינס שבת אויך, האט ער אים געזאגט ער געט אויף, זאגט אים זנוויל גערטנער דו האסט א קאנטרעקט ווילאנג איך טרעף נישט אן אנדערן געב איך דיר יעדע וואך א טשעק איז ער האט גענומען דעם טשעק, יענער האט געגעבן דעם טשעק און ס'איז קיינמאל נישט געווען. שפעטער האט מען עס געכאפט, עטס געדענקט צו ר' מאטעלע געווען פארמישט, מ'איז געפארן צום פארם, ס'האט געכאפט די גאנצע באלאוני, אזוי האט מען אונז געלעבט אלע יארן. אבער על כפנים דער סקווער רבי האט געזאגט, איז זיין וואלט געהערט מ'זאל מיר נישט ניצן ווייל זיין רבי האט מתיר געווען חלה וואגער, און וואס זאל איך אים יעצט טראסטן אז ער גייט שטעלן משגיחים? מיר האט דערציילט איינער ער האט געוואלט ווערן א משגיח ביי זיין וואלט גערטנער, מ'האט זיך געריסן אויף די פרייז, האט יענער געזאגט ליסן איך געב אויף מיין ווייב, איך געב אויף מיינע קינדער, זיבן טאג א וואך ארבעט איך, און איך דארף שוין אויפשטיין דרײַ פאר טאג, צו גיין צו דעם העל, געסטו מיר די און די פרייז, איך וועל קענען חתונה מאכן די קינדער, איז גוט, און אויב נישט, האב איך דיך אין בוידעם. האט ער געזאגט, איך דארף עס נישט האבן פאר דעם געלט, האט זיך געפארן גוט אן דעם אויך. ער איז דאך געווען דער גרויסער בעל מסירת נפש, וואס ער האט געכאפט יאסעלע'ן און ער האט אים באהאלטן, דאס האט, דאס האט מען געזוכט אין סאטמאר, מען האט נישט געזוכט צו יענער איז אן ערליכער איד, צו ער גייט כשר'ס צו טרייפ'ס, אצינד זינגסטו דעם ניגון, איפה יאסעלע, אוי איפה

ביי אים, די איד מיט די לאנגע ווייסע בארד, ביי אים אין בעיסמענט האט מען נאכגעטון די אלע שייגעצע שטיק. סאו דארף מען וויסן און מען דארף זיין קלאר אין די גאנצע סוגיא. וויין טאר מען נישט אריינברענגען אין הויז. די שמשים זאלן האבן די וויין. ברוינפן זאלט עטס אויך נישט אריינברענגען אין הויז. איי, ס'איז נישט דא קיין ברוינפן וואס מען ווערט משוגע דערויף? וועט עטס נישט טרינקען ברוינפן. ווי שטייט מען מוז טרינקען ברוינפן? כ'ווייס ס'איז דא אין אסאך פלעצער וואו מ'האט א שאלה אויף א ברכה אויף ברוינפן, צו ס'איז א דבר הבא מחמת הסעודה, טונקט מען איין א שטיקל חלה און אזוי.

איינער האט מיר געזאגט, איך האב געזאגט איך האב פראבלעמס מיטן ארויסגיין נאך די מצות, זאגט ער ער האט אויך געהאט ביז ער האט אנגעהויבן צו נוצן, ס'איז די קענעדיען וויט הייסט די בעסטע וויט אין די גאנצע וועלט, און דאס איז געמאכט פון קענעדיען וויט. יעצט צי א רוסישע שיקסע דא אין אמעריקע מאכט עס, דו ווייסט דאך נישט צי ס'איז א איד צו נישט, צי ס'מאכט עס א פראנצויזישע שיקסע איז דאך שוין די זעלבע זאך, ס'איז דאך אלץ איינס, חוץ פון דעם איינער. פארזארגט מיר יעדעס יאר אז איך זאל האבן כאטש פארן כזית, פאר די אנדערע כזית און פאר צוצועסן און אפיקומן און די אלע זאכן, פאר דעם זארגט ער זיך נישט, ער זארגט זיך נאר ס'זאל זיין פארן ערשטע נאכט און צווייטע נאכט צוויי כזיתים, דאס איז אלעס וואס ער זארגט, פארן אפיקומן זארגט ער זיך שוין אויך נישט ס'זאל זיין לשם מצות מצוה, אבער גראדע אין דעם איז אויך אסאך בעסער געווארן, מ'נעמט היינט אריין בחורים, מ'נעמט היינט אריין. סאטמארע מיידלעך, בית רחל מיידלעך, וואס זיי קענען אין זין האבן לשמה, מען זאגט צו כל מה שאני עוסק היום בעסק המצות יהיה לשם מצות מצוה, איך ווייס איך האב איינער פון מיין משפחה, א בחור, ארבעט אין די בעקערי, ער קומט אהיים ער גייט זיך וואשן צו עסן די סעודה אין א וואכן טאג, כל מה שאני עוסק היום בעסק המצות יהיה לשם מצות מצוה, הא הא הא, ס'גוט, רבותי ס'זעמיר אין דער ארדענונג. סא איך האב נישט קיין ציין איך מוז עסן כרעמזלעך, אבער איך האב נישט ליב די כרעמזלעך וואס מען מאכט פון רויע פאטעיטאס, ס'איז צו שווער אויפן מאגן, די פון די געקאכטע פאטעיטאס די איז זייער גוט, און נאך א זאך ס'ווערט גרויס און פלאפי, איך זאג ס'זעהט אך אזוי, ס'זעהט אויס ווי א מצה, און איך נעם עס שטאטס א מצה. נאכדעם איז אזוי וועגן די מרור, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ליידן אויפן הארץ, זיי טארן נישט עסן די מרור, איך האב א זיידן ער האט געהייסן הרב יעקב, פונעם טאטנ'ס צד, ער זיין יארצייט איז דעם. טאג פסח ווייל ער האט געגעסן מרור אמאל איז נישט געווען די צומאלעכצער און ער מסתמא ער האט געגעסן איז עס אים ארויף געגאנגען הארץ האט אים צוגעטרעטן ער איז אוועק ס'איז א מוראדיגע סכנה צו עסן סתם אזוי די מרור יעצט הגם ס'איז דא וואס האבן א מסורה אז זיי מוזן עסן נאר יענץ די צוריבענע הארס רעדיש איז זאלן זיי עס מאכן א טאג פאר דעם אדער צוויי טאג פאר דעם און עס אריינלייגן אין פרידזשידער זאל לאזן א קליינעם לאך אפן ס'זאל קענען ארויסאטעמען נישט אין פרידזשידער א לאך. אינעם סילווער פעיפער, און זאלן זיך אנהייבן צו וואטשן, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, אונזערע דזשענערעישאן ווערן שוין אלט, אונז זעמער געקראכן אויפן בארג ארויף, מיר זעמער געווען פריש יונג און געזונט, גוט משוגע, נאכדעם איז געקומען מיר זעמער געווען אן טאפ אוו די היל, און נאכדעם איז די ימי ירידה, ס'איז דא דריי, ימי העמידה, קודם ימי עליה, ימי עמידה און ימי ירידה, ארויף קריכן, שטיין און אראפ גיין. די פראבלעם איז אז ווען מען גייט אראפ די בארג, נישט יעדן איינעם איז די בארג אייניג שיף, איינעם איז עס זייער שיף און איינעם איז עס נאר אביסל שיף, עס איז דא אזאלכע וואס גייען דורך אסאך פראבלעמען, ס'איז דא, פון מיין חדר אליין איז דא אזוי, ס'איז דא אפאר וואס זענען שוין אויפן עולם הבא אסאך יארן, זיי פושן שוין דעיזיס, ס'איז דא וואס זענען שוין ערב פושן דעיזיס, ס'איז דא וואס זיי האבן אזאלכע מיחושלעך מיט קראנקייטן אז ס'איז ממש א שרעק, זיי קענען נישט וואקן דערפון, מיט אנדערע זאכן, איז פונקט אזוי ווי מען דארף פרעגן א דאקטער, ווען ס'קומט צו נעמען מעדיצינען דארף מען די זעלבע זאך פרעגן א דאקטער, בין איך א קענדידעיט צו עסן דעי מין מרור? איי דיין טאטע האט אזוי געגעסן, דו האסט אויך אזוי געגעסן, אז ס'דא אזא מין ענין, וחי בהם ולא שימות בהם, ס'פעלט דיר נישט אויס קיין צרות. און איך האב דירעקט געזאגט וועגן מיין זיידן, ווייל דער עולם וועט מיינען אז ס'איז נאר סתם אזוי, ניין ניין מ'קען שטארבן דערפון אויך. געהאט. איינער וואס האט אביסל צוטון מיטן הארץ און ס'נעמט זיך אים רעיסן די הארץ, קאלט מען גראד הצלה. און ס'איז נישט יושר, פארוואס זאל דער הצלה מענטש דארפן פאר דיר מחלל שבת און יום טוב זיין און נישט קענען לעבן און פירן א סדר און פאר אים און פאר זיין ווייב און פאר די קינדער, ווייל דיך האט אנגעכאפט א קוקו, א קוקעריקו. ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' אשר ווייס. ער איז געווען א באס דרייווער. ער האט געמאכט דעם אור באור האט ער געמאכט. ער פלעגט נישט וועלן ארומגיין מיט די מעדעצין. ער האט געדארפט האבן מעדעצין ווייל געליטן אויפן הארץ. און יעדע וואך איז ער צוזאמגעפאלן אין בית מדרש. איינמאל האבן די הצלה געזאגט, הער אויס, אז אונז גיימיר הערן אז שי ווייס איז צוזאמגעפאלן גייסט פייגערן, אונז גיימיר דיך לאזן שטארבן, אונז זעמיר מחיוב צו זיין דיין שבת גוי ווייל דו האסט מורא אז ס'איז נישטא קיין עירוב אין ווילימסבורג? נו טראג עס אין די טאש! אין די טאש איז דאך הוצאה שלא כדרך, ס'קען דאורייתא איז נישט דא. קיצור דער רב שי האט געזען אז מ'האט גערעדט צו אים אין באק ציין האט ער אנגעהויבן צו טראגן. ס'איז דאך א מין שווארץ יאר איז דאס אז דו זאלסט. וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבריך. הצלה מוז זיי זיין דיין שבת גוי ווייל דו האסט מורא צו טראגן עפעס אין טאש, און יעצט וועגן די מעדעצינען, לאמיר טאקע רעדן וועגן די אלע מעדעצינען, כ'וויל ענק זאגן א כלל, אז מען טוישט מעדעצינען איז עלול אז דער גוף זאל עס רידזשעקטן אדער ס'זאל דויערן צוויי דריי וואכן ביז ס'פעדעמט זיך איין, ס'האט אסאך. צוגעהער, נאך ווייען. יעצט, איך וויל ענק מסביר זיין א זאך אין מעדעצין, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א פילער. למשל, דו באקומסט איין גראם צי צוויי גראם, די פילער איז דאך גרעסער ווי צוויי גראם, וואס איז דא געשעהן? ס'איז געוואקסן? ס'האט זיך מאלטיפלייד? ניין, ס'דא א פילער, און דאס לייגט מען אריין, מען מישט אריין די מעדעצין אין די פילער, ממילא גייט עס גרינג אראפ, די מעדעצין איז אסאך מאל זייער שלעכט און זויער מיט אנדערע זאכן, איז דא א פילער, איז ביז די באדי געוויינט זיך, צו פון איין פילער צו א צווייטן, קען מען אמאל כאפן א הארץ אטאק און שטארבן אויך, ווייל דו דארפסט זיך שוין נישט צוגעוויינען, ס'איז שוין אלל אווער. איז וויל איך ענק זאגן, דער שייגעץ איצעלע פימפ האט נישט געהאט וואס צו פארקויפן אידישקייט, א משכב זכר האט מען געמעגט, ער האט געמעגט שיקן די פרוי זאל זיין א זונה, און אז טאמער מען האט נישט באצאלט די פרייז איז ער געלאפן אפשניידן יענעם די פאות, נו אז דאס אלעס מעג מען, נו וואס טוט ער אויפטון מיט דעם גאנצן. צום התאחדות הרבנים האט ער זיך מיישב געווען מען גייט מאכן א גייד, זיי האבן דאס ארויס גענומען פון, ס'איז געווען איינער וואס האט געמאכט אויף פסח גיידס יארן לאנג. ער האט געהייסן הרב אברהם בלומענקראנץ. פון פאר ראקוועי. זיי האבן נאכגעקאפיט פון אים, דאס מעג מען, דאס טאר מען נישט, דאס איז קטניות, דאס איז חמץ גמור, וויל איך זאגן פארן עולם, אויב ס'איז א זאך וואס דאס האט צו טון מיט א סכנת נפשות, איז אפילו ווען ס'איז חמץ גמור, געהעריג אזוי, חמץ מעג מען עס אויכעט נעמען ווייל קודם ס'איז פיקוח נפש און צווייטענס עפטער אלל ס'איז שוין חמץ נוקשה ס'איז שוין על ידי תערובות די היתרים זענען דא אזויפיל אז כ'וויל אפילו נישט געבן יעצט א שיעור וועגן דעם עס איז דא מענטשען זענען פרום זיי נעמען עס ארום מיט א קעפסעל די קעפסעל קען דיך אמאל דערשטיקן עס קען בלייבן אמאל אין גארגעל וואט די יו ניד איט פאר ווילסט זיין פרומער פונעם אייבערשטן איז במילא זאג איך פאר יעדן די סעקשען וואס ער האט דער איצעלע פימפ צי ס' איז חמץ. צי חמץ נוקשה, צי ס'איז חמץ גמור, צי ס'איז חמץ על ידי תערובות, צי ס'איז סתם קטניות, דאונט איווען לוק אין דעט העלף אוו די בוק. קוק אפילו נישט אריין דארטן, ווייל אלעס וואס דו טוסט איז, אזוי ווי כ'האב אמאל געזאגט פאר א שווארצן, ער איז געשטאנען אויף וואל סטריט און יעדע קלעסיקל גויטע וואס איז ארויסגעגאנגען, וואס יעדער פון זיי מאכט צוויי דריי הונדערט טויזנט דאלער א יאר, האט ער נאכגעפיפן זאג איך אים, יו נאו, יור קרעיזי, דיז אר קלעסיקל ווימען, דעיר נאט אינטערעסטעד טו לוק איווען יור וועי, סאו אלל יור דואינג איז יור אראוזינג יורסעלף, ענד עט די ענד אוו די דעי יו קענט געט גאו קרעיזי העי ראביי יו נאו סאמטינג יו אר ווערי רייט איי שוד גאו אין מיי עריא ווער איי ליוו אין די סלאמס ווער איי קען געט עניבאדי דזשאסט פאר א פיו באקס יו יו בעט יור סעלף דא איט איז די זעלבע דא אויך גייסט דיך משוגע מאכן א רב אין קידניס און אמאל איי פליפ מיט פסקענען ער פארשטייט צו מעדיצין ווי איך פארשטיי וואס טוט זיך אין ספוטניק קיין שום רב פארשטייט נישט זיי מוזן עניוועי דיך שיקן צו א דאקטער יעצט למעשה אויב האסט עפעס א חשש אויף די מעדיקעישאן, זאלסט אפילו נישט פרעגן א רב, חמץ גמור איז אויכעט מותר, עספעשעלי אין א מעדיקעישאן, עספעשעלי אז ס'איז נישט קיין חמץ גמור ב ה, זאלסט אפילו נישט באדערן דעם דאקטער אים צו פרעגן צו ס'איז דא א אנדערע סאבסטעטוט, ווייל ביז דיין באדי האט זיך צוגעוואוינט צו יענע פילס קענסטו האבן א פראבלעם, און דו כאפסט א סטראוק אין דריי מינוט. הייבסט אן נאכדעם צו ציטערן און מ'זעהט אויף דיר אז דו ביסט פינישד פאר לייף, דאונט דא איט, דיין מעדיצין טויג דיר גוט, קאנטיניו איט. דארפסט אן איין זאך אובאכט געבן, אזוי ווי דו נעמסט די מעדיצין אין חמץ א גאנץ יאר, האלטסט דיך אינאיין נעמען די מעדיצין, זאלסטו זייער שטארק אובאכט געבן אז אמאל כאפסטו אן די מעדיצין, דו ווארפסט עס צוריק אין קעסטל, משא"כ ס'קומט ארויס, צוויי צו דריי מיט א מאל ווארפסטו דאך עס צוריק אין קעסטל, אויב דו האסט געהאט חמצ'דיגע הענט האט עס בולע געווען פונעם חמץ, יעצט דאס האט שוין נישט דעם היתר אז ס'איז א מעדיצין און ס'איז נאר נוקשה און ס'איז נאר דרך תערובות, ווייל דער היתר איז נאר אויפן חמץ וואס דו דארפסט עס נעמען פאר דיין געזונט, דאס איז ארומגעשמירט און אנגעכאפט געווארן מיט פוטער ברויט, דאס האט נישט קיין שום היתר, דאס איז נאכן זמן איסור ווערט עס נישט בטל, פארשטייסט דעם חילוק צו ס'איז די מעדיצין וואס דו דארפסט עס האבן צו דאס איז שמוציג סתם פון ברויט, און ממילא זאלסטו זייער אובאכט געבן אז. פאר פסח אויב ס'איז צוגעמאכט, ס'איז דא אזאלכע מעדיצינען וואס איז צוגעמאכט מיט א פלעסטיק יעדע עקסטערע, ביסטו דאך געדעקט. אויב ס'איז נישט צוגעמאכט מיט א פלעסטיק יעדע עקסטערע, דעמאלטס האסטו א פראבלעם. און זאלסט קויפן פאר פסח אפאר נייע פילן, נאר אויף פסח, נאר אויף אכט טאג, צו דו נעמסט צוויי א טאג איז אויף זעכצן טאג, דארפסט נישט מער. און דאס זאלסטו אוועקלייגן אין א זויבערן קעפסול, דער פארמעסיסט וועט דיר געבן. און דאס זאלסטו נישט נעמען נאר פסח. און נאכדעם לאמיר יעצט גיין ווייטער. כ'האב ענק שוין געזאגט אז א טאטע האט פינף קינדער, לאמיר זאגן ער קען האבן צען, אבער פינף זינען, און ער גייט מיט יעדן דאווענען, און ער טוט אן דעם טלית, ער זאגט ברכי נפשי את השם, און מען גייט יעצט דאווענען פלאמען צום אייבערשטן, אשר קידשני במצוותיו, וציווני לקרוא את ההלל. זאלט עטס איין זאך געדענקען, און אז ער זאגט טאטי איך דארף פיפי אדער טאטי איך דארף דוקי איז נישט דא אשר קידשנו נישט במצוותיו נישט וציוונו נישט לקרוא את ההלל ס'איז דא לשמור על הילדים דאס האט אונז דער אייבישטער געהייסן גייסטו גראד מיט דיין זון אין טוילעט שוין האסטו געטון א מורא'דיגע זאך פאר דו גייסט אריין אין טוילעט זאלסטו באקוקן דעם טוילעט צו דארט איז נישט באהאלטן א חזיר די חזירים קענען זיך באהאלטן משה עפשטיין האט זיך באהאלטן אין טוילעט ביז ער האט אריינגעכאפט א קינד און אז דו טרעפסט משה

נישט דעם אייבערשטנ'ס דיימאנד, דעם אייבערשטנ'ס בריליאנט, יעצט גייט קומען שבועות, פארגעס נישט ווער איז געווען דער ערב אז אונז גיימער האלטן די תורה, די קינדערלעך, סאו מעיק שור אז דיינע קינדער זענען אין א פערפעקט קאנדישאן, מענטעלי, נאכדעם מוסף מען זאגט אשי' ועיני השם עליך ונשימה חדש ימינו קעהה גרעיפ דזשוס. נײן נײן נײן נײן נײן קעהה אױ זעט דאָך אײַך איך האַלט שױן אױך נאָך אַ כּוסע חדש ימינו כּקדם בקיצור זאָגט אײן קינד טאַטי איך דאַרף אין טױלעט נאָ פּראָבלעם אַך גײ אַראָפּ דעם טלית לאָז איבער די קינדערלעך דאָרטן זאָג אָן אַז דו גײסט אַװעק װײַל דער חזר עפּשטײן קען קומען טאָטשן װען דו ביסט נישט דאָרט אױך ער טאָטשט אין אַ שיל אױך װי האָט אונז געזאָגט דער קלײַן קלײַן האָט אונז געזאָגט װען איך זע װען איך זע מײַן טאַרגעט איז נישטאָ נישט קײן מאָנסי באַס קיין מענטשן אויפן באס, נישט קיין תורה, נישט קיין באשעפער חלילה. איך בין פארלוירן. ער זאגט אליינס ער איז פארלוירן. עניוועי, גייסט ארויס מיטן אין טוילעט, דערווייל דארף ער דוקי, עס דויערט אביסל לענגער. דא האסטעך א פראבלעם ווייל באלד וועט מען זאגן כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מעלה. און ווען עסטו זאגן כתר? ווייסט ווען דו'סט עס זאגן? דעמאלטס בין איך, איך זאג שוין נישט כתר צען יאר ליידער, ליידער ליידער, איך זאג שוין נישט כתר אפילו איך דאווען יעצט, אין שילן ווי מ'זאגט יא כתר, איך פארגעס ווייל איך בין שוין צוגעוואוינט צו זאגן נעריצך ונקדישך, פארגעס שוין, איך זאג כתר מיט מיין מנין אינאיינעם. דעמאלטס וועסטו זאגן כתר, באט נעווער מיינד די כתר, די גרעסטע כתר וואס דו קענסט געבן פארן הייליגן באשעפער איז אז דו היטסט אפ די קינדער וואס ער האט גענומען פאר א משכון. ווייל בעסיקלי ס'איז נישט דיין קינד אליינס איז אויכעט א משכון פאר כלל ישראל, און אז דו ווילסט נישט אז גאט זאל אים חלילה צונעמען, צו גאט זאל אים שטראפן צו ער זאל דיך שטראפן, וואטש אן הים, דאס איז דיין תפקיד. דער וועג וואס ער איז געזעסן אין דזשעיל, ער איז שוין ארויס, ער האט שוין געוואלט רעיפן א קינד אין מאנסי, ער וואוינט היינט אין מאנסי, האט ער געוואלט רעיפן א קינד, האט ער נעבעך געוואלט רעיפן, ער האט געזאגט א האלבע שעה צום זמן פאר א קינד, אפשר קומסטו פאר א היטש, איך טראג דיך ווי דו ווילסט, ברוך השם ווייסן שוין די קינדער אלעס, זאגט ער חס ושלום מיט א היטש? כ'האב מורא דו'סט מיך טאטשן, כאטש איך דערקען אים נישט, ווייל וועג איז פון בארא פארק, ער איז נישט פון מאנסי, ר' האט א זון איז ער געפארן דארט, איינמאל דער וועג איז ארום געגאנגען זיך באזעצט דארט אין בארא פארק אין די גרויסע האטעל, איך ווייס עס הייסט פארק האוז, בין איך אריבער געגאנגען צו פארק האוז, כ'האב אים געזאגט ליסן דו האלטסט אים דא נאך א שעה קומען די פאליס, ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, זאגט פארק האוז כ'האב נישט געוויסט, זאג איך אים יעצט ווייסטו יא, ר' מאטעלע האט אן איידעם דער. סניידער איז אריין צום סקווערער רעבן צום היינטיגן שייגעץ און ער זאגט אים מ'רוידעפט מיך מ'רוידעפט מיך ווייל דער סקווערער האט אים געוואלט זעהן ארויס מ'רוידעפט מיך זאגט ער כ'האב גארנישט געוויסט איך ווייס פון גארנישט זאגט ער די לאו לייף אבער יעצט ווייסטו ווייל איך זאג דיר די זעלבע האב איך געזאגט פארן האטעל קיפער איך האב דיר יעצט געזאגט זאלסט געדענקען איך קום דא באלד מיט די פאליס עניוועי ער האט אים אראפגערופן און ער האט אים געזאגט ער מוז זיך גיין. איז ער געגאנגען אויף טערטי ניינט סטריט אין בארא פארק אין א האטעל. א גוי'שע, און דארט האט מען אים אריינגעלאזט. בין איך געגאנגען צום האטעל, איך האב אים געזאגט, זאלסט וויסן, ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, יו גאו טו דזשעיל איף יו קיפ אים. האבן זיי נאכגעקוקט, זיי האבן אים גראד ארויסגעווארפן. איז ער ארומגעלאפן אין גאנץ בארא פארק און מיך בארעדט, אז איך לאז אים נישט דאווענען אין שול, וועגן מיר האט ער נישט קיין שול. זאג איך אים, מיסטער וועג, איך האב אים געטראפן, זאג איך אים, מיסטער וועג, קענסט דאווענען אין מיין שול, אין מיין שול ביסטו וועלקאם. פרעגט ער, וואו איז דיין שול? זאג איך, איך האב נישט, איך האב שוין צען יאר נישט קיין שול, סאו האסט דו אויך נישטא. די זאך דא טוט זיך. האט ער געוואלט אויפפיקן יעצט אויך דריי פיר וואכן צוריק האט ער געוואלט אויפפיקן א בחור'ל און מאכן מיט אים משכב זכר נאר ברוך השם מ'האט אויסגעלערנט די בחורים נאו היטשעס איז דעיס איז דער ענין פון דאווענען יעצט איז אזוי סקומט צום ליינען דארף זיין צוויי מענטשן זיי זאלן זאגן איך נעם אויף מיר איך גיי נישט הערן קריאת התורה איך גיי וואטשן די קינדערלעך צום קומען די יונגלעך און די מיידלעך אין שול זיי זיין אזוי לאוועלי זיי זענען אזוי ביוטיפול קיין עין הרע סאיז א שאד אזא קינד זאל גיין נעבעך

און געט אוט אוו היר ווען נישט רוף איך שוין די פאליס איי ער האט גארנישט געטוהן העהעהע ווען ער איז שוין טאטשען זעמער אונז שוין אויף צרות אונז דארף מיר אובאכט געבן אז ס'זאל נישט צוקומען א מציאות פון טאטשען קאז וואנס איטס טאטשט איז עס טאטשט עטס ווייסט ס'דא א רעבעט עטס ווייסט וואס ס'הייסט א רעבעט א האז א האז ארבעט אזוי איך'ל אייך זאגן וויאזוי א האז ארבעט א האז ארבעט אז ווען די מאמע געבוירט די האזעלע טאמער קומט דער פארמער און רירט אן די האזעלע וועט די מאמע מער קוקן אויף דעם ס'איז אזוי ווי ס'איז נישט איר קינד, זי וועט אים נישט געבן צו זייגן, גארנישט, דעיס האזעלע איז פיניש. איז וואס טוט דער פארמער? ער מוז זיך אנטון גלאווס זאל זיך נישט לאזן קיין טרעיס פון קיין שמעק פון אן אנדערן. ערליי, קוקטס נאך אין די טמא'נע כלי און עטס וועט טרעפן וואס איך זאג ענק איז אמת, איך האב עס געלערנט ביי א פארמער, פארמער האט עס מיר אמאל פארציילט, איז די זעלבע דא אויך, ווען מ'וועט שוין אנטאטשן דיין זון האסטו שוין נישט האבן מער קיין געפיל צו אים ביקאוז יו נאט גאנא בי עיבל טו בער די עקספענס ענד טו בער דעם צער וואס ער טוט אן פאר דיין קינד.

ביז צום נעקסטן יום טוב, חוץ יום כיפור, דעמאלטס איז אביסל אנדערש די מזכיר נשמות, ווייל כפר לעמך ישראל אשר פדית אלו החיים אשר פדית אלו המתים, זיי דארפן אויך א כפרה ווייל זיי גייען העכער יעדעס יאר יום כיפור און מען איז זיי נאכאמאל דן, איז דעמאלטס קומט נישט דער טאטע קוקן וויאזוי דו זעסט אויס, נאר ער זארגט זיך פאר זיך אליינס, יעצט מען זאגט די קינדער זאלן ארויסגיין, וויל ענק עפעס זאגן, איך גיי ענק זאגן הלכה למעשה, נחום טוטעלן איז א מלאי. פיליפס מיט זיין ברודער דער חזיר האט אנדערש געזאגט, מיך קער נישט וואס ער האט געזאגט, ער זאל זאגן וואס ער וויל, ס'איז א פעמילי פון חזירים, ווען דו האסט נישט ווער ס'זאל וואטשן דיינע קינדער אינדרויסן, און דו האסט דיך נישט, אויסער אז דו האסט שוין א בר מצוה בחור זון, דארפסט אים איבערגעבן, זאלסט וויסן איך שיק מיט דיר ארויס צוויי קינדער צו דריי קינדער, און איך וויל זאלסט זיין רעספאנסעבל לעבן דיר, זאלסטו זיי האלטן, טאמער האסטו נישט. העי, קענסט זאגן אינדרויסן אויכעט מזכיר נשמות, ס'מוז נישט זיין אין בית מדרש, קען זיין אין פאליש אויך, איך געדענק די אלע שמועסער אין סאטמאר אין פאליש, ס'איז געקומען צו מזכיר נשמות איז ער געבליבן אין פאליש, מען האט אים געזאגט נו מזכיר נשמות האט מען געמאכט אה יזכור אלקים, גארנישט, רבותי דערשרעקט זיך נישט פאר קיין שום תפילה און פאר קיין שום קריאת התורה, ווען דיין קינד איז אליינס ביסטו פטור פון די אלע זאכן, אפילו עס קומט נאר פיר מאל אין יאר און מען ווערט אינגאנצן היי, ווען דיין טאטע און דיין מאמע קומט אראפ פון יענע וועלט און זיי זעען ווי דו וואטשט. זייערע אייניקלעך גייען זיי אויך צוריק מיט אסאך געזעלין, ראו גידולים שגידלתם, אזעלכע שיינע פירות האבן אונז אויפגעצויגן וואס זיי ווייסן וואס דאס הייסט צו וואטשן קינדער האט נאך אין אזא דור א שפע. נאכדעם איז דער חול המועד איז די גרעסטע קילער וואס איז דא. ס'איז דא איינע פון די אמוראים אין ירושלמי זאגן ווען איך וואלט געהאט מיט מיר נאך איינעם וואלט איך מבטל געווען דעם גאנ. צו חול המועד, גיי ארבעט, ס'איז עפעס אזא מין טאג פון ליידיג גיין וואס ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, יעצט מיך באדערט נישט אז א בחור גייט אויס אביסל, עטס יו דאונט מיסאנדערסטענד די קאנצעפט פון נחום ראזענבערג, די קאנצעפט איז נישט אז מ'זאל נישט גיין חול המועד'יגן, איך האב אויך ליב צו גיין חול המועד'יגן, כ'על אייך זאגן דעם אמת, איך בין דאך ריטייערט ברוך השם, איך חול המועד'יג כמעט יעדן טאג פון יאר, איך זיץ יעצט אין ארץ ישראל, וואס טו איך דא? מקווה'ס? אה, איך ווייס, איך האב קיינמאל נאכנישט געבויעט קיין מקווה, די זונות וואס עטס זאגטס אז איך האב, די זענען דאך אין בארא פארק, ניין? איז וואס האב איך דא גארנישט. נישט. חול המועד'יג איך אביסל. דארפט זיך נישט דערשרעקן, איך קריך יעדן טאג ארויף אויף צוויי אדער דריי דעכער, איך ארבעט יעצט דורך זעכצן מקוואות, וואס די אלע זאכן גייען ווערן אפדעיטעד, ס'איז אזוי נעגלעקטעד, ס'איז פון די עלטסטע מקוואות וואס טהרת המשפחה האט געבויעט, אויף איין מקוה בין איך יעצט ארויף אויפן דאך, כ'האב געפילט ווי די גאנצע בילדינג ריקט זיך, עניוועי, איז איך האלט אז א בחור דארף גיין חול המועד'יגן, ביי מיר חול המועד'יגן מיט מיינע קינדער איז געווען אזוי ווי א מצות עשה דאורייתא, כ'האב אלע יארן געהאט א קאר, איך פלעג זיי נעמען, איר הערט? זיי זענען שוין אויסגעגאנגען אין די גאנץ נארט-איסט און סאוט-איסט פון די יונייטעד סטעיטס מיט א קאר, צו ס'איז מאונט וואשינגטאן, צו ס'איז לעבן מאנטריאל איז דא וואטער פאלס, איבעראל געווען. איך האלט מען דארף געבן די קינדער ענטערטעינמענט, אזוי ווי ר' שמשון רפאל הירש שרייבט אז דו ווילסט נישט דיינע קינדער זאלן ליינען טרייפענע ראמאן ביכער זאלסטו זיי מאכן שיינע ביכער, אזוי היינט קומט ארויס יעדן טאג א ביכל פון יעדן תנא, פון דעם פון יענעם, ס'איז דאך אזוי ביוטיפול. אסאך מאל זאג איך צו מיר אליינס, ווי איז דאס געווען ווען איך בין געווען א יונגל, ווען ס'איז נישט געווען די אלע ליינען אפאראטן? עניוועי, איך בין א גרויסער חסיד פון חול המועד'יגן און איך וויל מ'זאל גיין חול המועד'יגן, אבער. איש וביתו באו. מ'מוז גיין מיט דיינע קינדער. דו דארפסט נעמען א זאך וואס א דבר השווה לכל נפש, פון קינדער וואס זענען אלט פון עקס עמאונט אוו יערס ביז עקס עמאונט אוו יערס, לאמיר זאגן פון ניינצן ביז פינף, מען דארף זיך אראפזעצן, ס'איז דא דריי טעג חול המועד היי יאר, מען דארף מאכן א חשבון ווי מען גייט, ס'דא שבת אינמיטן אויכעט, מען דארף אלעס אויסרעכענען פונקטליך, און זאלסט נישט לאזן איין מינוט דיינע קינדער אליין, לא מיבעיא אויב עס זענען שוין גרויסע קינדער, צו דיין מיידל איז א בוגרת, האא, וואט א בוגרת קען דו, האהאהאהא, איך לאך א גוטס, כ'האב אמאל געזאגט, מ'האט עפעס גערעדט, פרעגט מיך איינער ווי אלט איז דיין טאכטער, נישט יעצט נאך ביי מיין ערשטע טאכטער, זאג איך, איך ווייס נישט, זי איז שוין א בוגרת, הייבט מיין טאכטער אן צו שרייען, וואס זאגסטו אויף מיר אזא זאך, זאג איך, דאס איז גארנישט, דאס איז א נארמאל ווארט, א מיידעלע נאך צוועלף יאר הייסט א בוגרת, נישט צוועלף, צוועלף יאר און זעקס. קדושים. על כל פנים, בקיצור, לא מיבעיא זי איז א באגער, עס האט זי שוין א פעיר אוו הער אוין אייז, און זי ווייסט שוין וואו צו קוקן און וואס צו קוקן און וואו צו גיין, דעמאלטס ביסטו שוין אויף צרות. אז זי וויל מיט דיר נישט גיין ביסטו אויף צרות. נאר, אפילו זיי זענען קליין, מען דארף זיי וואטשן. כ'על ענק דערציילן נאכאמאל די פעימאס סטארי, כ'פארצייל עס יעדעס יאר פאר חול המועד. א איד איז געגאנגען אין קאוני איילענד,

ווייסע? פארוואס האסט נישט געטראפן א ווייסע? דו הערסט וואס דא טוט זיך? זאגט דער בחור, הער אויס, איך וויל נאך דאך האבן א אידישע שטוב, איך וויל האבן א פרוי וואס וועט זיין א שומרת תורה און מצוות, און דזשאסט ביקאוז איך זעה אויס וויאזוי איך זעה אויס, וויל איך דאך האבן א הייליגע שטוב, איז במילא צו טרעפן אזא שטוב מוז איך טרעפן נאר א סאטמארע באם. איז טריי איך אויס, איך געב אזא פייף, און געווענטליך געלונגט עס נישט, אבער איינמאל צווישן פופציג געלונגט עס יא. זאגט מיר דער איד, אז נאכמיטאג ווען ער האט געענדיגט קאני איילענד איז ער דורך געגאנגען מיט א מיידל און ער האט געזאגט זעהסט כ'האב געכאפט איינע איטס ווערי איזי טו קעפטשער א גירל טודעי בפרט נאך אז זי איז פון א צובראכענע שטוב און זי באקומט נישט גענוג ליבע ביי איר מאמע צו קען זיין די טאטע שלאפט מיט איר היינט יו נאו יו דאנט נאו עניטינג ענימאר סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול ענד וואטש אן יור טשילדרען מיט דעם אלעם וואטשען דארף מען נאך האבן סייעתא דשמיא און בעטן דעם אייבערשטן אבער אז מ'וואטשט מאר אר לעס אז די דאס קינד זעהט אז די טאטע קוקט נאך און ער וויל זעהן פון איר אידיש נחת אויפן עכטן אידישן וועג, בדרך כלל העט זי נישט גיין ארום טרענען און טוהן וואס מען טאר נישט, בדרך כלל זענען נאך אזויפיל לויעל צו די עלטערן, ספעשעלי זיי דארפן אנקומען צו די עלטערן וועגן א שידוך, עלטערן דארפן זיי העלפן זוכן, די עלטערן דארפן זיי העלפן חתונה האבן. געלט מיט אנדערע זאכן. סאו חול המועד איז א קילער. האסט א קאר? טוה אזוי ווי פרעה, ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו. נעם דיך פארן מיט די קינדער. מען דארף שרייבן אויף א קאנטראקט אויב דו דינגסט א קאר. שרייב אונטער, שרייב מיט א שינוי. דא וויל עס איינער פון די חכמי חזל אינגאנצן מבטל זיין דעם חול המועד, און דא האסטו מורא צו שרייבן מיט א שינוי? דאס איז דאך לצורך מציל צו זיין אידישע קינדער. כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא אזאלכע טריפס וואס זיי פארן אויף מאנטריאל צו נייעגרע. איך האב שוין געכאפט א פסק פאר דעם, נאר איך האב יענעם אין דר'ערד, כ'על עס איבערזאגן נאכאמאל. א בחור פלעגט נאכפארן דעם טריפ יעדעס יאר, צוויי מאל א יאר איז עס דאכט זיך מיר, זומער צוויי מאל. בקיצור, און ער פלעגט גיין אונטער די מיידל, איך ווייס מ'גייט סטעפס ארויף און אראפ, זאגט ער, ביפאר די דעי וואס אווער האב איך זי געהאט אין מיינע ארעם, אזוי האט ער מיר געזאגט. בין איך געגאנגען כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, למען שמו באהבה, אז די פרוי נעמט נישט מיט נאר קיין פרויען נישט קיין מענער, אבער די. ס'איז עדווערטייזד און די בויס ווייסן זיי זענען אזוי קלוג זיי ווייסן וויאזוי צו כאפן א נקבה. דער פסוק זאגט דרך גבר דער וועג פון א מענטש בעלמה איז אין א מיידל ער ווייסט וויאזוי אריינצופארן אין איר ער ווייסט וויאזוי זי צו קעפטשערן איז על כל פנים איז געגאנגען איינער באפאלט מיך הויעך און שרייט אויף מיר אינמיטן די גאס דו שייגעץ עס איז מיין שוויגער פירט אן ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך זאג איך אים לאמיר דיר עפעס זאגן פון דעם אליינס העסטו זעהן אז מ'קען נישט נעמען מיידלעך אליינס אז מ'פארשטייט נישט צו זיי, ווייל אז דו קענסט מיר יעצט זאגן אז ס'איז נישט אמת, איך ווייס ווער דער בחור איז, ער האט מיר געזאגט פונקטליך, און האט מיר אפילו געזאגט וועלכס מיידל ער געהאט אונטער די ארעם, סאו גייסטו מיר יעצט פארדרייען א קאפ אז ס'איז נישט אמת? אויב ס'איז נישט אמת זאל איך, וויל איך דיר זאגן אז דיין שוויגער טאר נישט פירן די גרופ, ווייל שי דאזענט נאו, שי דאזענט נאו וואטס פלייאינג פראם הער העד טו הער טאו, חוץ פון דעם, דיין שוויגער מאכט דאך אויף דעם געלט, ווען זי זאל זען א מיידל, אה, הוסט ארום מיט א בוי.

פסח איז א שווערע יום טוב וועגן חמץ, אבער לאידך גיסא איז עס זייער א גרינגער יום טוב אויך, ווייל מען מוז זיך מיטנעמען אלע עסן, מען קען זיך נישט אפשטעלן קויפן סאדעס מיט דרינקס מיט סנעקס, עס האט אין זיך מעלות און עס האט אין זיך חסרונות, מען דארף אויך זען מען זאל זיך מיטנעמען אסאך וועט וואנס, מען זאל זיך קענען אייביג אפוואשן די הענט פאר מען וויל עסן צו כדומה, נישט נטילת ידיים נאר ס'איז דא חמץ אין די באס, אבער דאס וואלט געווען די בעסטע זאך, כ'האב ענק שוין געזאגט איך האלט מען דארף מאכן א בעיסבאל פיעלד, סאטמאר זאל האבן א טיעם, פאפא זאל האבן א טיעם. זיין א מחיה, עס וועט זיין א ליטעל ליג, די זעלבע דארף מען מאכן אזוי, מען זאל פארן אויף וואשינגטאן, מען זאל פארן אויף דעטרויט, מען זאל פארן אויף קענעדיקעט, מען זאל וויזיטן אנדערע אידישע קאמיוניטיס. כ'וועל ענק מסביר זיין פארוואס, ס'איז זייער פשוט, ווייל ביז יעצט ווייסן מיר דאך אונז אז דער הייליגער דברי יואל האט געגרינדעט דאס אידישקייט אין אמעריקע, עזריאל גליק האט אפן געזאגט אין א דרשה ברבים אין די ישיבה אז ס'וואלט נישט געווען איין איד אויף די וועלט וואס ער וואלט געלייגט תפילין ווען נישט דער רבי. בין איך צוגעגאנגען נאך די דרשה איך האב אים געפרעגט און זאג מיר דער חזון איש האט דאך אינגאנצן נישט געקענט דעם רעבן ביז דער רבי איז געפארן אויף ארץ ישראל און דער איד האט געלייגט תפילין יעדן טאג איך מיין איך האף אזוי היינט ווייס איך שוין גארנישט היינט בין איך שוין נישט זיכער מיט גארנישט איך האף אז דער חזון איש האט געלייגט יעדן טאג תפילין איז די מיידלעך מיינען דאך אז אידישקייט הייבט זיך אן אויף פלאשינג היינט האט מען עס ארויפגעצויגן ביז מערטל און אויף די אנדערע זייט ביי די ברידזש ליטל דו דעי נאו וואסערע א שיינע אידישע וועלט ס'איז דא. ליטל דו דעי נאו וואס שיינע זאכן אידישע טעכטער טוען און אידישע בחורים טוען, ס'איז אנבעליוועבל, עטס מעגטס אמאל פארן אביסל ארויס, נאר דאס האט צייט מורמורא, ווען נישט וועט מען דאך לייקענען אז נאר אונז זעמיר די איינציגע, עטס ווייסט ווי ביליג זיי מאכן דעם אייבערשטן מיט דעם סטעיטמענט, זיי מאכן אז דער אייבערשטער האט שוין נישט מיט וועם צום טיש צו גיין. נאר מיט צייט און סאטמאר וואלט נישט שלעכט געווען נאר אזוי ווי רוב פון זיי זענען אזאלעכע חזירים מיט מנאפים און די קינדער זענען געווארן מאלעסטעד סא בקיצור מיט וועם דרייט זיך דער אייבישטער מיט אפאר מאלעסטערס סא הערטס אויף מיט ענקערע משוגענע זאכן ארייט איך וויל זאגן איינער וואס איז נישט אין די שיטה אקעי הער איך אבער יעצט גיי מאך א מקווה דא דא עפעס אזא וואלד איך ווייס אפילו נישט ווי ס'איז מען האט מיך גענומען מ'איז געפארן יעלו הרים ירדו בקעות איז פאר כ'האב מיך גענומען מאכן די מקווה האבן זיי געזאגט אזוי זיי צאלן נישט קיין מיסים פאר די מדינה, זיי ווילן נישט קענען די מדינה, זיי האבן שיינע הייזער, זיי האבן אזא וואלד, זיי האבן נישט קיין שוץ פון די מדינה, זיי האבן גארנישט, זיי האבן אייגענע שוץ, זיי האבן אלע האבן זיי געווער, און זאגן זיי אלע, אונז האמיר נישט גארנישט, טאמער ווילסטו מאכן אונזער מקווה מוזטו זאגן עמטליך אז דו האסט גארנישט מיט מדינת ישראל און די ציונים ימח שמם, זאג איך אים, העי, איך הער דאס יעדן טאג זעקס מאל אין ווילימסבורג, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. סאו רעד זיך נישט איין אז זיי זענען די איינציגע וואס זיי טראגן די פאן פונעם אייבערשטן, אויב נישט וואלט דער אייבערשטער געווען זייער א גרויסער פארשעמטער קעניג, אז משה עפשטיין מיט זיין לייב פיליפ טראגן די פאן פונעם אייבערשטן, חזירים און נואפים. נאכדעם וויל איך זאגן, דער עולם פארשטערט זיך דעם סדר ביינאכט ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי לאזן נישט עסן מצה בשעת ווען מ'עסט די זופ וכדומה ווייל זיי האבן מורא ס'קלעבט אן אינעם לעפל, וויל ענק זאגן, יעדער מענטש ליידט דאך אויף די אלע נערוון, איך ווייס אסאך טאטעס וואס זיי. פראסקענען אויס די קינדער זענען אלע משוגע, זיי ווייזן נישט די ליבשאפט פון א יום טוב, איין זאך דארפט איר וויסן זעהר קלאר און מען דארף דאס וויסן, איך קויף פלעסטיג פלעיטס, כ'בין נישט אזוי פענסי, כ'האב נישט די טייערע קאבאלט דישעס, פלעסטיג פלעיטס, פלעסטיג לעפלן, פלעסטיג גאפל און פלעסטיג מעסער, די קינדער און די אייניקלעך למעשה עסן מצה, זיי האבן ליב צו עסן מצה, און דו קענסט זיי גארנישט טון. קענסט נישט יעדן צושפארן דאס מויל און יעדן מאכן א צושטערטן יום טוב, דעטס איט, איך לאז זיי עסן וויפ. וויפיל זיי ווילן. אַכצן מינוט איז א שיעור חימוץ אפילו אויף געבראקס, ס'איז דאך נישט שטארקער ווי די מעהל מיט די וואסער. איז וואס איך טו איז, איך נעם אראפ דעם טישטוך, איך נעם אראפ די אלע פלעיטס, און איך געב עס א טראג ארויס אין גארביטש, אזוי אז ס'איז נישט מער אין מיין רשות. ענד דעטס איט. און טאמער זעה איך חלילה אז אן אייניקל האט אריינגעבראקט אביסל מצה, זאג איך אים נישט קיין ווארט. פארן סדר זאג איך מ'זאל נישט בראקן, אבער אז ער האט אריינגעבראקט, זאג איך אים גארנישט. דער אמת איז פון דעם חינוך ווי איך קום, פון סאקמער, קאקמער, וואלט איך געדארפט נעמען דאס קינד און כאטש אים געבן צוויי אזאלכע פראסקעס אז די ציין זאלן אים טאנצן. זאל דארפן שוין רופן א הצלה אז מען דארף אים פיקסן די ציין. נאר איך האב אנדערש געלערנט, איך האב געלערנט האמת והשלום אהבו. די גמרא פרעגט, אפשר איז בעסער נעמען צפת

גערעדט. יעצט אזוי ווי ס'איז דער גערוקטער זייגער איז ווען מ'קומט אהיים האט איר צייט א גאנץ נאכמיטאג, יעצט פון ר' שמשון אסטראפאליע מיט דעם פקודא בתר דא פונעם זוהר דאס זאלסטו זאגן דעמאלטס, זאלסט זאגן פאר דו גייסט אין שול ווייל דו גייסט דאך דאווענען מעריב אויך, דאס איז דאך אויך א סיפור יציאת מצרים, זאלסט נישט אויפהאלטן איין מינוט מיט זאכן וואס האט נישט צו טון מיט לערנען דאס קינד אמונה באלקי עולם, דער אייבערשטער איז דער וואס ער איז משגיח אויף די וועלט און משגיח אויף יעדן מענטש, און ער געט שכר ועונש און האט נישט איבערגעלאזט די וועלט אויף הפקר, דעיס איז וואס דו דארפסט מאכן, און אז מען טאר נישט האבן די אלע טרייפענע פראגרעמס, יו פי קעי, מיט די אלע מינות וכפירה פראגרעמס, דעי אלע וואס זענען געבליבן אין מצרים ס'איז אינגאנצן ארויס געגאנגען צוואנציג פראצענט, די אכציג פראצענט זענען געווען רבנים וואס זיי האבן גענומען פון פרעה'ן יו פי קעי פראגרעמס, זיי האבן גענומען די אלע אנדערע פראגרעמס וואס דאס איז מינות וכפירה, דעי זענען דארט געבליבן, און יעצט ווען משיח גייט קומען, שטייט אין זוהר הקדוש די זעלבע זאך? נישט יעדער וועט ארויסגיין. דער עולם גלייבט אז יעדער וועט ארויסגיין? ניין. כ'ווייס נישט צו צוואנציג פראצענט וועלן ארויסגיין. כ'ווייס נישט צו ס'איז דא אזוי פיל שומרי תורה ומצוות. כ'ווייס נישט. כ'מיין, שומרי תורה ומצוות איז דא אסאך. אבער מענטשן וואס די אמונה איז ביי זיי ריין, ווייס איך נישט וויפיל ס'איז דא. און מ'דארף לערנען מיט די קינדער אז טאמער די רבי זאגט א זאך וואס מ'טאר נישט, ס'דא רביס וואס רעדן דברי מינות און כפירה, זאל מען גראד זאגן פאר'ן טאטן ווייל דאס טאר מען נישט לאזן אז דאס קינד זאל בלייבן מיט דעם געדאנק. און מען דארף אויכעט אריינלייגן ליבשאפט אינעם סדר, און מען דארף אריינלייגן ליבשאפט אין די קינדער, ווייל די ווערטער וואס מען רעדט יעצט, זאגט דער זוהר הקדוש, דאס גייט ארויף און דאס גייט אריין אינעם קינד, ס'איז א נאכט וואס עפענען זיך טויערן פון אמונה, און וויפיל דו וועסט רעדן און וואס דו וועסט רעדן וועט דאס קינד דיר גלייבן, אנדערש ווי א גאנץ יאר וואו ס'וועט זיך אים אנהייבן שאלות יא ניין, ווייל יעצט עפענט זיך די טויערן פון אמונה, מען עסט די מצה, דאס איז. מיכלא דמהימנותא. דאס איז עסן פון אמונה, עס האט געהאט א טעם פונעם מן, פון ברויט וואס מלאכים עסן, און מען זאל נישט פארברענגען קיין צייט און נאר רעדן און רעדן און רעדן פון אמונת השם אין די אלע פרצות פונעם דור וואס מען טוט בוגד זיין אין אמונת השם, דאס זאל מען מסביר זיין פאר די קינדער, די אלע יו פי קעיס מיט די אלע אנדערע שייגעץ שטיק, ווייל ווער נישט אויב נישט די טאטע, אמאל האט עס די רבי געטון, היינט האט דאך די רבי פארכאפט, מען הייסט דאך אים וואס צו זאגן, נאך מ'וועט הייסן דעם רעבן זאגן אז ס'איז נישט דא קיין גאט אויך חלילה. טוט זעהן. יעצט כ'האב ענק געזאגט דא איז גרויסע צרות אין ארץ ישראל פאר מיר פארן זעקס טאנקען וואס מען טראגט זיי ס'איז געפערליך דער מצב כ'האף נאר ס'וועט אויסהאלטן ביז נאך פסח מ'זאל קענען האבן א פרייליכן פסח די וואס זענען רעכענען זיך צו קומען אויף לג בעומר זאלן פארדעם טשעקן די מצב כ'הייב אן צו האלטן אז די רבנים זענען גערעכט אפשר דארף מען נישט האבן די טמא'נע כלי אזוי ווייסט מען וואס טוט זיך. און אזוי ווייסט מען פון גארנישט, אבער ניין ס'איז בעסער אז מ'ווייסט אזוי קען מען אנטלויפן, איך זעה כסדר דירות צו פארדינגען כה לחוב, זאגט מען יא מ'פארן אויף חוץ לארץ, מ'פארדינגט דא די דירה און מ'פארט זיך אויף חוץ לארץ, יעצט איך בין געווען אין זשופניק שוויץ צו זעהן וואס דארט טוט זיך, איז דארט דא איינער פויגל ער פירט עס, ער האט מיך אמאל גערוידעפט אבער זיין טאטע האט אים געזאגט, זיין טאטע קומט נאך געלט אויף אמעריקע, זיין טאטע האט אים געזאגט הער אויף שפיל דיך נישט ארום מיט נחום ראזענבערג ווייל דער מענטש טוט א געוואלטיגע זאך, האט ער מיך מער נישט גערוידעפט. אבער איך בין קיינמאל נישט געגאנגען דארט אינעם שוויץ נאכדעם, יעצט האב איך מיישב געווען, מען זאגט מען געט בעידינג סוטס, ס'איז טאקע אמת מען געט, כ'האב געזען מען מוז צאלן צען שקל פאר א בעידינג סוט, ס'איז א מחיה, איז בקיצור האב איך געזאגט דעם פויגל, כ'האב אים אנגעקאלט ווייל עס איז געווען עפעס א אנדערע געווען ביי אן אפיס, זאג איך כ'וויל דיך פרעגן עפעס, איך מעג גיין דא אין מקווה? פרעגט ער ווער ביסטו? נחום ראזענבערג, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, דו מעגסט עס גיין, אבער איך קען נישט קאנטראלירן דעם ציבור, ס'נאך דא מענטשן וואס זענען טויט גערעגט וואסערע א שמוץ דו האסט געמאכט פון די גאנצע עדה, און מיטן שוויץ באד, קען זיין מ'וועט דיך אנקלאפן די ביינער, זאג איך אים, רבי איד, ווייסט וואס דאס ווייזט מיר? אז ס'איז אזוי ווי איך האב געטראכט, איך באקום דאך נאך היינט קאלס פון בחורים אז מ'כאפט צו אין די ערבה דארט אין שוויץ, איז וואס האב איך געטראכט? איך האב געטראכט אז ס'איז דא א נייער וועג, שטייט אין די תורה שטייט אז מ'טאר נישט איבערהאלטן בת אל נכר, און וואס איז די גרויסע פראבלעם? קענסט דאך נעמען א בעידינג סוט און מיטן בעידינג סוט זיך ארויס נעמען די ערווה פון די זייט און דאס בועל זיין. אויב א בעידינג סוט העלפט קעגן זנות, דאן קענסטו דאך בועל זיין א אל נכר אויכעט, א גויטע, און קענסט בועל זיין א פרוי אויכעט. האב איך געזאגט, יעצט כאפ איך אז ס'איז טאקע אמת, דער בחור בכל מכאוב קען צוקומען א ספרדישער חזן און געט זיך א כאפ אן מיטן בעידינג סוט, די ערווה, אדער ער שטופט זיך. צי ער רײַבט זיך אַזױ אַרײַן, ער מוז דאָך נישט אַרײַנגײן אין דער במחילה, רײַבט זיך אַזױ. ס'האָט מיר זײער װײ געטאָן, אַז זײ רעדן זיך אײַן, אַז ס'איז שױן הײַנט געשען אַ געװאַלדיקער שינוי, אָבער דאָס זאָגט ער מיר קלאָר, עס קומען אַפֿילו נישט העלפֿט פֿון, װאָס זײ פֿלעגן קומען. ס'איז הײַנט אַ שאַנדע. אײנער זאָגט, איך בין געװען אין זשופּניק שװיץ, קוקט מען אױף אים, אױ, דו חזר! דאָס האָט עס אױפֿגעטאָן. עניװעי, איז װיל איך צוקומען דאָ צו אונדז. ס'קומט יעצט טעג פֿון יום-טובֿ, מע גײט פֿאַרן סדר, נאָכן סדר פֿאַרן ערשטן כּוס, נאָכן דריטן כּוס, און ס'קענט זיך די אַלע בעלנים מיט די ענינים, קענט איר זיך. מען זאל זייער וואטשן אויף די קינדער, מען זאל נישט לאזן גיין אין די מקווה, חייב אדם לטהר עצמו ברגל, אבער נישט לטמא עצמו ברגל, נעם א גוטן שאוער, כשר'ע זייף לפסח, ענד דעטס איט, דו האסט גארנישט וואס צו זוכן אין מקווה, דארטן זוכט דיך א חזר, און נאך מעריב לויפט מען נאכאמאל, ס'איז צאמגעשטופט דער עולם, רבותי פארגעסט פון די מקווה, וועסט זיין אן אלטער איד פון זיבעציג יאר צו פון פינף און זיבעציג יאר, ס'וועט זיך דאס שוין נישט שטעלן דער אבר, וועסט שוין זיין האלב פארקאלעכט,

מקווה, זוך דיר בעסערע גליקן. ס'איז חייב אדם לטהר, טאמער ווערט ער נישט טהור, טאמער קוקט ער אויף אלע ערוות, איז דאך ס'נישט קיין טהרה עניוועי, סאו וואס האקסטו א טשייניק חייב אדם לטהר עצמו ברגל, און אונז קען מיר אויך די אלע גמרות, ביי אונז איז נישט פרעמד קיין איינע פון די גמרות וואס עטס קענטס, אונז קען מיר אבער נאך א זאך, ס'איז דא א פסוק אין חומש, וואס ער גייט מיט אזא זיסן ניגון, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים אשר קרך, זאגט רשי במשכב זכר אלעס שטייט ארויס, און קוקן אויף עריות איז אויך א גרויס עבירה, טויזנט תפילות קענען נישט מכפר זיין אויף איין קוקן אויף אן ערווה, אזוי זאגט דער שומר אמונים אין זיין ספר, יעצט פאר מען זעצט זיך צו צום סדר זאל יעדער איינער וויסן, דער טאטע האט געצאלט אסאך געלט צוצושטעלן דעם סדר און די מאמע האט געצאלט אסאך הארעוואניע און. די בעסטע הכרת הטוב וואס דו קענסט אנהייבן דעם סדר איז צו זאגן פארן טאטן, טאטיקו, איי לאוו יו, יו דיד סאטש א פענאמענעל דזשאב א האול יער און עספעשעלי יעצט פאר יום טוב, יעדע קינד וועט קומען מיט נייע שיכעלעך, מיט א נייעם סוט, מיט נייע אלע זאכן וואס ער דארף האבן ניי, וואס די טאטע און די מאמע האט געקויפט. און די זעלבע זאל יעדעס מיידעלע טוהן, זאגן פאר די עלטערן טענק יו, האסט געקויפט א נייע קלייד, נייע טויס, דער טאטע זאל זאגן פאר די מאמע שכוח פאר צושטעלן אזא לעכטיגן סדר, ווער ווייסט וויפיל פלאנען דא איז אריינגעגאנגען אין דעם סדר, און די זעלבע זאל די מאמע זאגן פאר טאטן שכוח אז דו פארדינסט די געלט, שכוח אז דו האסט מיר געהאלפן צוצושטעלן אזא וואונדערבארן שיינעם סדר, דאס איז די איינציגע זאך וואס ס'בלייבט פאר די קינדער. אין זכרון די שיינע שבתים און די ימים טובים וואס מען האט געפירט אינאיינעם אינדערהיים מיט די ברידערס און מיט די שוועסטערס און אזוי ווייטער און דאס איז מורא'דיג וויכטיג יעצט דעם שבת דעם געוועזענעם איז געווען שבת מברכין ניסן איז געווען א משונה'דיגע גרויסער עולם מ'האט נישט געקענט פאר קיין שום געלט דארטן זיין איך האב געקענט באשטיין צו טרייען אפשר קען איך שוין ווי מ'זאגט זיין דארטן ווייל איך זעה איך בין געגאנגען אין ירושלים אויך יעדער קען מיך מענטשן גריסן מיר, עס איז שוין נישט אזא אפגעפרעגטע זאך דער נחום ראזענבערג, איך האב נישט געגלייבט, ברוך השם ס'טוישט זיך. איז למעשה האב איך געקלערט איך וועל שוין אויסטרייען מירון אויכעט, שוין, אפשר וועט דאס זיין גוט, אבער ס'געווען צו א גרויסער עולם, און ווען ס'איז אזא גרויסער עולם קען מען נישט וויסן, ווייל ס'קען געשען אן אומגליק, קען מיך וועלן אנקלאפן, אזוי ווי מ'האט אנגעקלאפט משה טעראריסט פרידמאן, מירון דאס איז די פלאץ, דארטן איז מען ממליך מלכים אדער מען נעמט זיי אראפ, בין איך נישט געגאנגען, כ'האב אבער געהערט זאגן.

שטעלע. דער בריסקער משוגענער, עס איז אלץ שולדיג דיין ברודער. דו האסט א פראבלעם אז מען רעדט אויף דיין ברודער? דיין ברודער האט זיך מיט מיר אויך געטשעפעט פאר גארנישט. וואס האט דיין ברודער געטון? ער האט גענומען מיך און ער האט צאמגענומען אלע רבנים מען זאל מיך לייגן אין חרם. וואס האב איך דעם חזיר געטון? איך האב איהם נישט געפאטשקעט און געשטופט אין זיין תחת און ער האט אין מיר נישט געשטופט ווייל ער איז נישט מיין עלטער בכלל. ער איז מסתם א גוטע פאר יאר יונגער. נאך א מזל איך בין נישט געווען דארטן. איך וואלט איבערגעדרייט מירון. איך וואלט געוויזן דעם שייגעץ. לעזער וואלף האגער, גארנישט, ווען א רבי האט א קראנק קינד איז ווערט ער רבי, ווי האט ער געזאגט, ס'איז געווען איינער וואס האט געזאגט פארן סיגעטער, מען האט געבויעט פאר זיין זון די פיפטינט עוועניו בית מדרש, דער ארנשטיין האט געזאגט פארן סיגעטער אז מען האט א קראנק קינד נעמט מען אים אין א גוטן שפיטאל מיט א גוטן דאקטער נישט מען בויעט אים א בית מדרש, דאס זעלבע פאר ר' מאטעלע'ן האט אלע כמעט, רוב פון זיינע קינדער זענען טויט משוגע קראנק אזוי ווי דער טאטע, קוקט'ס אן דעם טאטן א ווילדער האן, דאס איז ער אויכעט, די קינדער. שטעלט ער זיך אין מיטן די האל און האט עס נאך איבער געזאגט פאר מיין קאזין נחום ס'איז אפן נישט געווען קיין סוד נאר ער האט צו טון מיט אן איידעלן מענטש ווייל איך האלט אים נישט ביין סוען ווען איך האלט אים ווען ביין סוען וואלט איך אים ווען געקענט איינזעצן אדער על כפנים מאכן א לאסוט נאר איך זוך נישט דעיס כ'קען פאר סאטמאר אויך די זעלבע מאכן זיי האבן מיך ארויס געווארפן פון מעמבערשיפ זיי האבן נישט קיין רעכט דעיס צו טון נאר איך זוך נישט דעיס דעיס איז נישט מיין מלחמה מיין מלחמה פארט גוט ברוך השם ס'איז א געווינענע מלחמה מיטן אייבערשטנס הילף מיין מלחמה איז האט ער אלע שקצים, די נואפים, זאלן זיך אדער מסרס זיין מעדיקלי, אדער מיט א זייגע שער, אדער זאלן גיין וואוינען דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין קינדער, אונזערע קינדער האבן זיי נישט קיין שום רעכט צו טאטשן אפילו זיי זענען קראנק, ס'איז דא יעצט א ווידיאו ווי איינער האט גערעיפט א מיידל, א זיבן יעריג מיידל, און דער טאטע האט זיך אויפגערעגט האט ער גענומען א מעסער און ער האט יענעם געשטאכן אפשר הונדערט מאל, יענער האט שוין לאנג נישט געלעבט, שטעכט ער אים נאך אריין אין גארגל און אין האלז און נאכאמאל אין הארץ. און ער איז שוין געווען טויט, און די פאליס האט אים אויפגעפיקט, פארשטייט זיך ער האט געהארגעט א מענטש, האט ער געוויזן אז ער האט דארטן ביי זיין הויז האט ער די גאנצע רעיפ וואס ער האט גערעיפט זיין טאכטער, און ער האט אים געהארגעט, און דערווייל איז עס נאך אין די לופט, מ'וועט אים מן הסתם גארנישט טון, מ'וועט אים נאר אפשר געבן א קנס ווייל ער האט געהאט א מעסער וואס האט עס נישט גע'טובל'ט, נעקסט טיים ווען דו גייסט טון אזא זאך טובל כאטש די מעסער. יא, ס'איז, די געים איז אווער, ביי די גוים אויכעט, קיינער וויל עס נישט מער עקסעפטירן, מ'האט יעצט געמאכט א ספעשל פענעל ביי די יו ען, זיי פלעגן אין די רעפיודזשי קעמפס. ארומגיין און רעיפן מיידלעך, שווארצע מיידלעך, פארוואס? פאר וועם? דאס גייט זיך אויך ענדיגן, מען גייט יעצט אויפפיקן אפאר פון די גרויסע קעפ דארט. שוין, איך וויל זאגן פארן עולם, הערטס אויס די דרשה און טוטס צו די זאך, איטס ווערי ווערי אימפארטענט. קומט א הייליגער יום טוב, דער אייבערשטער זאל פון אונז הנאה האבן און אונז זאל מיר פון אים הנאה האבן, אונז זאל מיר זיך ליב האבן און געפעלן איינער דעם צווייטן, און טוטס נישט די אלע מעשה'ס זנות. ווייל דאס איז די איינציגע זאך וואס דער אייבערשטער ווערט אזוי אויפגערעגט אז ער איז אנקאנטראלעבל כביכול, ס'איז ממש ער איז אנקאנטראלעבל, דער אייבערשטער זאגט קלאר אז עטס טוט זנות הרי אתם כנבוכדנצר וחבריו, מה הנאה יש לי בכם, דער אייבערשטער האט שוין נישט חלילה קיין הנאה פון כלל ישראל, אה! א גרויסע שאנדע, אלזא דו האסט א לאנגן פיפיק און דו קענסט עס נישט קאנטראלירן, שוד בי עשעימד אוו יורסעלף. און אפילו די גוים האבן געוויסט אלהיהם של אלו שונא זימה דעטס וואט געטס הים אוט. און גאנץ נאן קאנטראל. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן פסח און טרינקטס אסאך גרעיפ דזשוס. כ'וויל ענק זאגן טרינקטס א שיעור חזון-איש אויך. א גרויסן כוס. א גרויסן כוס זאלט איר טרינקען אזא סאלאמאן שיעור פון יודל ווייצן וואס א חילוק וויפיל דו ווילסט נאר טרינק א כוס מיט איין מאל און רוב כוס אבער ס'זאל זיין נאר גרעיפ דזשוס דעטס אלל.

איי די ראדיי ראדאדאדאדאם! פרייליכן פסח יעדער. כ'האב נאר געוואלט צולייגן א קלייניקייט, ס'דא אסאך פרויען וואס זיי שמירן זיך אן, ס'דא אין שולן מען שטעלט ארויס מען טאר נישט קומען מיט אזא שייטל אזא, מ'האט צוגעדעקט און אויפגעדעקט נאקעט אהער אהין, די באדאם ליין, זאלט איר וויסן איין זאך, ווען א פרוי קומט אריין אין א שול און זי שמעקט מיט קאלאון, איז לא ינאף, עטס מאכטס אז די מענער זאלן זינדיגן מיט זנות. סא עטץ קומטס ווייל עטץ ווילטס מאכן א טובה פאר ענקער טאטן אדער די מאמע צו זאגן יזכור און עטץ ווילטס מכשיל מענטשן אויפן וועג און די רבנים די דרעקעס די דר'ערטליגערס זענען ביזי שייטל צוגעדעקט אויפגעדעקט שמאויפגעדעקט אראפגעדעקט ארויפגעדעקט אלעס איז פיין און הייליג אבער ווי דאס אז ס'זאל נישט שטיין אז א פרוי זאל נישט קומען אנגעשמעקט מיט קאלאון מיט פערפיום יעצט איך פארשטיי אזוי ווי יום טוב איז דאך א מצוות עונה, ממילא אז ס'איז א מצוות עונה קען מען דאך נישט נעמען קיין געהעריגן שאוער, איז קען מען זיך אנגרייטן אביסל אין דעם בעט טאב, קען מען זיך אנגרייטן אביסל ווארעם וואסער, חמין שהוחמו מערב יום טוב, אדער מען קען נעמען פון דעם קעסל וואס איז געמאכט אויף צו טרינקען קען מען נעמען אביסל און מען וואשט זיך ארום. מוזט נישט ארום גיין שטינקען, אבער די פערפיום וואס די לייגסט ארויף און די קאלאון טוסט א געפערליכע עוולה. יעצט צו לאזן אין א בעט טאב וואסער איז אויך א שטיקל סכנה ווייל עפטער אלל עס קען דאך געשען א קינד צו אן אייניקל וועט אריינפאלן דארטן סאו יו העוו טו נאו וואט יור דואינג באט דאנט פוט אן קאלאון צו פארדעקן דעם שטינק פליז דאנט דו איט. איך ווייס למשל ס'איז געווען ביי אונז אין בעסמעדריש איך פלעג דאווענען אה איך וויל נישט זאגן אין וועלכן שול וואס האב איך שוין סתם יעצט צו רעדן שוין א שוכן עפר וואס זי איז אריינגעקומען אין ווייבער שול האט די גאנ. צע שול געשמעקט אז זי איז דא. דעטס ראנג, איטס דעדלי ראנג, אבער די רבנים האבן מורא צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט ווייל זיי זענען אליינס ביזי צו שמעקן, זיי האבן ליב אנצושמעקן די אלע אשת איש'ס און נאכדעם קאלן זיי זיי אפ העלאו האו איז יור סעקס לייף? און טאמער זאגסטו אז דו האסט א פראבלעם זאגן זיי קום אריבער צו מיר איך וועל דיר שוין משלים זיין וואס דיין מאן געט דיר נישט, שעים אן יו אלל. עניוועי, איך וויל ענק עפעס זאגן, קאלאון נישט שמיר אפילו אויב ס'איז דא כשר לפסח, דו ביסט מכשיל מענטשן, לא תנאף זאגט די גמרא, לא תנאף.

נתן יום טוב נודה ונהלל, די וועלט פלעגט זאגן א פרייליכן פורים און א כשר'ן פסח, איז אנדערע מענטשן האבן געזאגט פארקערט, א פרייליכן פסח און א כשר'ן פורים, ווייל דער פסח גייט זיין כשר, ווייל יעדער לייגט אריין ראשו ורובו ושולחנו, אבער צו מען איז יוצא שמחת יום טוב, ע א קוועסטשען מארק, וועגן דעם פלעגט מען זאגן א פרייליכן פסח און א כשר'ן פורים. פורים איז דאך נישט דא וואס זאל זיין כשר, טרינקט אביסל גרעיפ דזשוס און פארטיג, ס'איז נאטינג מאר דען דעט, ס'איז דא מצוות, ס'איז דא קריאת המגילה מיט אלעם, אבער דאס איז דאך א נארמאלע זאך, ס'איז נישט אז ס'איז עפעס אוט אוו די ארדינערי ווי אזוי ווי חמץ איז אפילו במשהו, ס'איז נארמאל, מ'הערט יעדעס ווארט, מ'טרייט צו הערן פונקטליך יעדעס ווארט וואס מ'ליינט ביי די מגילה, און שוין, און דעטס איט. ס'איז יעצט אריינגעקומען פון די פאליס. העדליין ניוז, א זיבעציג יעריגע. מורה, א טיטשער, א לערער. האט מאנס געווען גערעיפט אין אלעד. גערעיפט נעבעך א אידיש מיידל. מען האט געמיינט ער איז זיבעציג. אזוי ווי לעיזער בערלאנד זאגט, ס'שטעלט זיך אים שוין נישט. נאנאנאנא. אין קבר שטעלט זיך עס נאך פאר די חזירים. בקיצור, דאס מאכט אז מ'זאל נישט טארן געבן די קינדער קיין פרייוועט טוטערס. כ'מיין, פאר א מיידל טאר מען נישט געבן א זכר, און פאר א זכר נישט קיין נקבה, אפילו ער זעט אויס ווי דער ויצמח פורקניה אליינס, מיט א לאנגע ווייסע בארד, און ער הינקט שוין אביסל. ער הינקט! אזוי זאגט דער חובת הלבבות, אתה ישן, דו שלאפסט, אבער והוא ער, דער קליינטשיגער לעבט אויף אלע באקן. ס'איז זייער גוט, אבער מ'לערנט זיך, ווייל יעצט הער איך אז ער. ער איז געווען א מורה אסאך יארן. און מען מאכט יעצט חקירות, די פאליס זאגט מען מאכט גרויסע חקירות, ווייל עס קען זיין אז עס איז נישט דער איינציגער וויקטים, אזוי ווי יעדעס מאל. ווער ס'קומט אויף טבריה זאל וויסן ר' מאיר בעל הנס האט געמופט, פלעגט קענען אריין קומען אויף דעם בארג, מען קען שוין נישט, מען מוז ארום פארן, און דא איז דא ספעשל פלאץ פאר די אוטאבוסים, ספעשל פאר קארס, סאו די ישועות קומען יעצט פון אן אנדערן כיוון ווי מען זאגט. אה, מען האט געמאכט דא א כולל, און איך רעד דא מיטן ראש הכולל, איך פרעג אים אפשר קען איך דא ווערן א חבר הכולל, זאגט ער ניין, א מגיד שיעור קען איך ווערן. בקיצור, ער זאגט איך קען ווערן ראש הכולל, פרעג איך אים וואס גייט מען דא לערנען, זאגט ער מיר מען גייט דא לערנען הלכות ריבית, שוין, דארף איך מיר איבערטראכטן צו איך האלט ביים ווערן דא א ראש הכולל, איך פרעג אים אפשר קען מען לערנען עפעס אנדערש, זאגט ער יא, הלכות מקוואות, זאג איך אים אה, בולז איי, דאס וויל איך לערנען, שוין. עס קען זיין כ'וועל דא בלייבן, כ'וועל ווערן דא א כולל אינגערמאן אדער א ראש הכולל. עניוועי, מ'האט דא געמאכט אזוי פיל לעכט צינדן א ספעשל פלאץ, שטעל דיר פאר די ספרדים, זיי כאפן נישט וואס דאס איז, מאכן זיי דא גריל, בארביקיו, על האש, ס'א מחיה מיט די חברה, די חברה זענען ווערד קעש געלט. שוין, יעצט לאמיר פארן ווייטער, מ'גייט דאווען ברוך השם מנחה מיט מעריב. יעצט כ'האב געוואלט זאגן סתם אזוי אז איך בין געווען דא שבת, דער חילול שבת איז דאך אזוי געוואלטיג, ס'איז א עובדא דחול, ס'זעט אויס אזוי ווי ס'איז פורים אין דער וואכן, ס'זעט זיך אפילו נישט אויס ווי ס'איז א שבת, ס'איז ליצנות וואס דא גייט פאר, מ'נעמט בחורים מיט אינגעלייט און מ'שטעלט זיך אפ אין פראנט פון די עדה החרדית פון זייער שמוץ שוויץ באד, און דארטן זאגט איינער א דרשה און ווארעמט אן דעם עולם מיט. פול מיט שקר מיט ליגן, און נאכדעם זאגן זיי ס'איז שוין נישט געווען אזא גזירה זעכציג יאר, ס'איז יא געווען, ווען דער חזון איש האט געלעבט אין ניינטין פיפטי טרי האט מען געוואלט נעמען מיידלעך אין מיליטער און מ'האט געזאגט אז מ'זאל מוזן ארויפגיין אויפן דאך און זיך אראפווארפן, ס'איז יא געווען, וואס האקט עטס א טשייניק, היינט איז נישט דא אזא שווערע גזירה, היינט בלאזט עטס עס אויף, איז למעשה דאס איז זייער זייער א שווערע זאך, מ'נעמט די בחורים מיט יונגעלייט און מ'זאגט. אז זיי זאלן גיין אום שבת פינפע נאכמיטאג לשעון קיץ האט מען געמאכט דא א גאנצע הפגנה דארטן אויבן אין כ'ווייס וויאזוי ס'הייסט יענץ פלאץ און דארט זיצן פרייע חברה און זיי ווארפן שטיינער און די קינדער לויפן ווייסט עס ס'איז ממש ס'איז ס'איז א עובדא דחול ס'איז א דזשאוק דער גאנצער שבת איז געווארן א דזשאוק ווייל ס'איז דא אפאר חברה זיי מאכן אפאר טאלער אז מ'נעמט חברה אין מיליטער ס'איז אלעס שקר און בלאף. פון אנפאנג ביז צום סוף, ווער ס'וויל נישט דארף נישט גיין, און און למעשה ס'דא אפאר חברה זיי מאכן אפאר דאלער און דעטס אלל איט איז, איך בין אויכעט א אנטי ציוני, איך האב פיינט אז מען נעמט בחורים אין מיליטער און אז מען נעמט מיידלעך איז זיכער א גרויסע פארברעך, אבער אז ס'איז נישט אמת איז עס נישט אמת. שוין, א גוטן מוצאי שבת, מען דארף שוין מאכן הבדלה, די שאלה איז צו מען קען מאכן הבדלה אויף פעפסי אדער אויף קאוק? וואס הייסט חמר מדינה? איז ווייס איך נישט פונקטליך, מען דארף דאס מברר זיין. נא, איינער פייפט שוין דא, כ'רעד אויפן דש, פייפט שוין איינער דא אין ישראל, גייט אזוי, ווען איינער איז עובר דעם חוק שרייט יעדער אויף, איך רעד אריין אין א ספיקער, ס'איז בכלל נישט דו כאפסט אויף, אוי יעדער פייפט שוין. עניוועי, וואס איז געשען אה יעצט איז מוצאי שבת? ס'איז דאך אינמיטן די וואך, תירוץ איז כ'האב ענק געזאגט. ווען רבי יוסף חיים זאנענפעלד איז אוועק האט מען געמאכט א ביטול מלאכה מען האט קיינמאל נישט צוריק גערינסטעדט אז מען מעג גיין ארבעטן איז אזוי שוין זעכציג יאר וואס קיינער ארבעט נישט יעצט ארבעט יעדער טרעף איך דא אין מכולת א אינגערמאן מכולת מיינט א גראסערי סטאר מען הערט קולות מען שרייט אויפן ווייב וואס פעלט עס אויס צו קויפן ס'איז גוט אן דעם קענסט זיך באגיין די קינדער זאלן נישט עסן אזויפיל כ'האב נישט קיין געלט כ'האב נישט קיין בידזשעט עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז ס'איז דא אינגערמאן אין סטאר, פרעגט ער סא איז עס נישט נחום ראזענבערג? זאג איך אים לאמיר זאגן אז יא, ווייל איך ענטפער נישט יעדן יא, ווייל איך קען כאפן א פראסק אויך. אמאל מיינט יענער מיין טובה און אמאל נישט. זאג איך אים לאמיר זאגן אז יא, זאגט ער אה, איך הער אייך אויס יעדע וואך. פרעג איך אים פארוואס הערט איר מיך אויס? זעט אויס צו זיין א ירושלימ'ע אינגערמאן מיט אלע ניין יארדס?

איך האב זיי נאך קיינמאל נישט געטראפן, באט עניוועי, ווי דיסקאסד א לאט אוו טינגס דעט העוו טו בי דאן ביפאר געוויסע ימים טובים, איז האב איך הנאה געהאט, מען דארף שוין באלד מאכן הבדלה, דער עולם הייבט שוין אן צו ארבעטן, ס'קומט שוין ששת ימי המעשה. כ'האב אזא הנאה, עטס האטס נישט קיין השגה. כ'האב אייביג געזאגט, גייטס ארבעטן, פארלאזט זיך נישט אויף די אידן פון אמעריקע, אונז גייט אויך נישט אזוי גוט, אונז האמיר אויך נישט וואס אונז האמיר געהאט אמאל, אונז האמיר א האמפטי טראמפ, א דאנעלד טראמפ. סא זאגט מיר דער אינגערמאן כ'האב קיינמאל נישט געגלייבט כ'וועל קענען האבן א רייד מיט איר ווייל כ'האב געטראפן אין סטאר כ'האב געזען ער רעדט ווי א נארמאלער מענטש כ'האב עם געפרעגט צו ער האט חתונה געהאט זאגט ער יא ער האט צוויי קינדער און ער זאגט ער וויל מיט מיר רעדן האב איך געקלערט וואס כ'האב מורא אז ער וועט מיך טאטשן ער וועט מיך טאטשן I'll blast his brains out עניוועי ער האט מיך נישט געטאטשט ברוך השם איך האב עם נישט געטאטשט ברוך השם און ער איז מוראדיג מעודד מיין ארבעט ער זאגט מיר אז די אלע וואס לערנען חינוך מיוחד ער האט מיר געזאגט Quote. גערעכט. אלע זיצן אויף דיין האטליין, און טאמער קען ער נישט אידיש בעט ער איינער זאל אים איבערטייטשן. דיין האטליין, אזוי זאגט ער, איז דער שלחן ערוך פאר דעם גאנצן חינוך מיוחד. נישט דא נאך אזא שלחן ערוך, א לעבעדיגער שלחן ערוך ווי פאר דיין האטליין. איר הערט וואס דא טוט זיך? הע. און פון מיין בית מדרש און פון מיין שטאט האט מען מיך ארויסגעווארפן. אזא פנים טראגט עס. פארשטייסט? איך בין דער שלחן ערוך. פארן גאנצן לימוד פון פעדעפיליע, און מיך האט מען ארויסגעווארפן. שטעלט אייך פאר וואסארא פנים איך טראג. באט עניוועי, ס'גוט, דער אייבערשטער וויל אזוי זאל זיין אזוי. ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער אז הרב שטיינמאן האט אים געזאגט ער זאל ווערן א מלמד, ער האט א מורא'דיגן כח ההסבר, ער האט געדארפט האבן א סובסטיטוט אויף צוויי וואכן האט מען אים גענומען, און ס'איז אזוי גוט געווען, סיי מ'האט אים ליב געהאט און סיי די קינדער האבן אים ליב געהאט און די הנהלה האט אים ליב געהאט און יעדער האט זיך ליב געהאט. בקיצור האט הרב שטיינמאן געזאגט, איך האלט אז דו זאלסט בלייבן א מלמד, ס'איז זייער גוט פאר דיך, בקיצור זאגט ער ער איז מסכים, שוין, ער גייט אהיים, איזיל ואימליך בדביתי, אן אייזל גייט דאך אהיים און רעדט זיך דורך מיטן ווייב, אזוי שטייט דאך, איזיל ואימליך בדביתי, אן אייזל רעדט זיך דורך מיטן ווייב. קיצור, ער איז געגאנגען און ער האט זיך דורכגערעדט מיט זיין ווייב, און ס'איז ארויסגעקומען אז זיין ווייב האט געזאגט, ניין, דו ביסט א בן תורה, וואס עפעס זאלסטו ווערן א מלמד זאלסטו ווערן, דו ביסט דאך א שטארקער בן תורה, ניין, איך האב נישט, ניין, ניין ניין, איך האב נישט חתונה געהאט מיט דיר זאלסט ווערן א מלמד, איך וויל א בן תורה, שוין, קיצור די ווייב האט נישט געלאזט, ס'איז דורך יעצט א האלב יאר, דער אינגערמאן איז שוין נישט קיין בן תורה, ער דרייט זיך שוין מיט א אייפאון אין די גאס, ער דרייט זיך שוין מיט א אוזניה אין די גאס, אזוי גייט עס אז מען פילט די גאס. איז שוין אנדערש. יעצט אז ער איז געגאנגען לכתחילה ווערן א מלמד איז פשט אדער ס'האט אים געקוועטשט און ער האט נישט קיין פרנסה, אדער איז אים שוין נמאס געווארן דאס לעבן ווייל ער זעט נישט קיין וועג ארויס, דא דארף מען באלד חתונה מאכן קינדער, די בר מצוות קאסט געלט, די בת מצוות קאסט געלט, אלעס קאסט געלט. עניוועי, דאס איז נישט מיינע ביזנעס, איך קען נאר אזויפיל זאגן רבותי, מען דארף נעמען די אלע בחורים פון דרייצן פערצן יאר און זיי געבן א GED דעגריס און מען דארף זען אז זיי זאלן גיין זוכן פרנסה. ארבעטן, ווען זיי'ן ארבעטן דעיל סטעי אוט אוו טראבל. כ'האב א חבר האט חתונה געהאט מיט אן איזרעילישע ווייבל מיט א מיידל, בקיצור זיי האבן א ספעשל נאמען כ'וויל עס נישט זאגן אויפן האטליין ווייל כ'וויל נישט מנבל פיו זיין, בקיצור איז זאגט אים די די די פרוי זאגט פארן מאן דו ברענגסט נישט גענוג פרנסה, נאוועדעיס מ'דארף צוויי אידן דארפן ברענגען פרנסה אז דו וועסט אויך גיין ארבעטן וועלן מיר ברענגען גענוג פרנסה מיר האבן אינאיינעם גענוג וויפיל מ'ברויך. בקיצור, נעמט זי זיך שרייען אויף אים, דאס איז אן איזראעלישע חיה, נעמט זי זיך שרייען, ארבעטן זאלסטו! פארשטייסט? דאס איז די איזראעלישע חיות, דו זאלסט גיין ארבעטן, האב איך שוין דערציילט, איך וועל עס נאכאמאל דערציילן ווייל עס איז אזוי גוט די מעשה, עטס מוזט אלע הערן די מעשה, איך הייס נחום ראזענבערג, איך בין געווען אן אכצן א האלב יעריגער בחור אין וויזשניצער ישיבה אין ארץ ישראל, און מ'האט מיר אנגעהויבן צו פארדרייען א קאפ וועגן שידוכים, נאך א שידוך און נאך א שידוך און נאך א שידוך. און איך האב נישט געזוכט קיין שידוך דעמאלטס, און חוץ פון דעם איז מיין מאמע און מיין טאטע זענען געווען אין אמעריקע, און איך וועל נישט גיין זען א מיידל אויב מיין מאמע וועט נישט וועלן דאס מיידל, צו קען זיין זי וועט זאגן אז ס'געפעלט איר נישט דאס מיידל, איז האב איך געווארט, איך האב נישט געוואלט, און ס'איז זיי געגאנגען צו ר' חיים מאיר און זיי האבן פארדרייט א קאפ, ס'איז אזא גוטער שידוך און מען וויל אים און מען וויל אים, שוין דער רבי לאזט מיך רופן און ער זאגט מיר נחום, דו זאלסט גיין זען דאס מיידל, דארפסט נישט טון דעם שידוך, אז דו וועסט זען און ס'וועט זיין. אויף וואס א ברכה צו מאכן, דעמאלטס וועסטו זאגן דיין מאמען אז דיין מאמע זאל קומען קוקן דאס מיידל, אדער וועסטו צאלן די מיידל א טיקעט זאל פארן אויף אמעריקע, פיין א גוטער דיעל, גיי איך זען די מיידל, נארמאל אז מען קומט צו זען א מיידל איז מען קומט אריין ביי די טיר קישט מען די מזוזה, דאס מיידל שטעלט זיך אויף זי קומט קעגן זי זאגט האלא שלום עליכם א גוט יאר, מען זעצט זיך אראפ מען פרעגט וויאזוי הייסט איר, וויאזוי הייסט איר נישט, מען פרעגט אויס מען רעדט מיט דעם מענטש אפאר ווערטער. קיצער איך געב א קום אריין, דאס מיידל, גארנישט נישט קיין העלאו נישט קיין גוד ביי, נאטינג וואטסאועווער, די ערשטע שאלה וואס זי פרעגט, זי פרעגט אפילו נישט וויאזוי איך הייס, זי האט נישט געפרעגט צו איך בין א זכר צו א נקבה, אפילו דאס האט זי נישט געפרעגט, יעצט זי פרעגט איר געט א דירה? זאג איך אה שור, זיכער געב איך א דירה, אבער נישט פאר אייך, און כ'האב מיך אויפגעהויבן איך בין ארויס כ'האב אפילו נישט געזאגט גוד ביי, דאס זענען די איזרעלישע חיות. עניוועי, און דאס וואס איך זאג פאר מיין זון, מאך זיכער אז דו נעמסט אן איזראעלישע, זאלסטו מאכן זיכער קודם אז זי פרעגט דיך צי דו געסט א דירה פאר זי פרעגט דיך דיין נאמען, ווייל אויב נאכדעם וואס זי האט דיך שוין געפרעגט דיין נאמען מעג זי פרעגן צי דו געסט א דירה, ווייל פארדעם טאר זי נישט פרעגן, און דאס איז די לצנות וואס ס'גייט דא פאר, באט עניוועי. זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז מ'גייט ארבעטן און מ'געט שוין נישט קיין דירות, קיינער געט היינט נישט קיין דירה, מ'נעמט א געדינגענע דירה, קען האבן פאר זעקס זיבן הונדערט שקל, ניין? זעקס זיבן הונדערט דאלער קען מען האבן היינט א צוויי צימערדיגע דירה אז מען ברויך גרעסער גייט מען אין א גרעסערע דירה ס'איז שוין אנדערש געווארן אז יעדער האט חתונה ווי א קעניג ער מוז האבן א דירה ברוך השם אבי ס'האט גענומען צו דעם אויך אן ענדע און איך זעה אז דער גערער רבי איז זעהר א נארמאלער מענטש איך זעה ער שיקט אלע זיינע אינגעלייט ארבעטן איך זעה זיי ארבעטן אין אלע גרויסע סטארס איבעראל און אזוי דארף זיין אין פסוק שטייט יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב אזוי דארף זיין פראם די מארנינג טיל עט נייט. דער אייבערשטער האט אפילו מוותר געווען, א מענטש וואס דארף זוכן פרנסה, שטייט ער בראש האילן, זאגט דער אייבערשטער, טו מיר נישט קיין טובות, זאלסט דאווענען בראש האילן, און די זעלבע זאך זאגט דער אייבערשטער פאר יענעם, מען קען ליינען קרישמע, בראש האילן, פאר וועם זענען די אלע הלכות געשריבן געווארן, פאר פאטריקאנער גוים? ניין, פאר היימישע אידן, נאר וואס? ס'האמיר מסלף געווען און אויסגעדרייט דברי אלוקים חיים, זעמער אזוי אויס ווי מיר זעמער אויס. דער יונגערמאן האט מיך ממש דורך גענומען, ממש ברוך השם מען לערנט, ספעשל עד אויכעט, אזוי ווי אין אמעריקע, און מען זוכט פרנסה, שוין ברוך השם. יעצט איך האלט ענק אין איין בעטן רבותי ס ס קומט יעצט בין הזמנים מען דארף זייער שטארק וואטשען די קינדער, יעצט הערט אויס א מעשה, ס'דא א איד וואס הייסט מנחם טייג ער איז נײַן און פֿופֿציק יאר אלט, מען האט אים ארעסטעד דעם געוועזענעם דאנערשטאג ווייל ער איז געגאנגען אין שול דאווענען, געזען ווי זיסע בחור'לעך דאווענען, און ער האט אריינגעלייגט אין זייערע תפילין בעגס האט ער אריינגעלייגט א גאנצע אריכות אז דו דאווענסט אזוי שיין, סאו קאל דעם נאמבער, ס'איז זייער וויכטיג, ער האט פאר יעדן געלאזט עפעס אן אנדערן פארשידענעם דיפרענט מעסעדזש. די חברה האבן אים אנגעקאלט, זיי האבן געמיינט ווער ווייסט וואס דאס איז, איז למעשה האט ער אנגעהויבן צו רעדן אז זאלן ארויפקומען צו אים אין שטוב און ער וויל, ער האט געפרעגט זייער מיעסע זאכן, ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר, בקיצור ער האט געוואלט אריינכאפן די בחורים זאלן קומען צו זיין אפארטמענט און ער וועט מאכן סעקס מיט זיי, ס'איז אן עלנטער מענטש אליינס, און פארטיג, יעצט מ'האט אים איינגעזעצט אויף טשארדזשעס אויף רעקלעס אינדענדזשערינג און הערעסמענט. פון טשילדרען. סאו רבותי איך וויל ענק בעטן, דו יורסעלף א טובה, ס'איז בין הזמנים, די קינדער זענען הפקר, די חזירים זענען אלל אוט דער, און ס'איז מער נישט קיין פלאץ אז מען זאל לאזן קינדער אן השגחה. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך גיי דא שפאצירן אין ירושלים אין די גאס שבת, און אלע פרויען גייען מיט קלעסי פאקעטבוקס, אזעלכע שיינע ווייסט לעדער, א מחיה צו קוקן דערויף. טראכט איך ביי מיר, איך וואלט געוואלט פרעגן א פרוי וואס זי טראגט דארט. נישט. ניין ס'איז דאך שבת קודש. עניוועי, און ס'בראדזשעט מיך דער געדאנק, נאר כ'האב אלס געקלערט אז כ'וועל צוגיין צו א פרוי כ'וועל פרעגן וואס האט איר אין פאקעטבוק, קען איך ווערן דארטן, קען מען מיך לייגן חלילה לעבן קאראקאקאקאקאסער, קעגן דעם ראזענבאום, לעבן דעם ראזענבאום אין תפיסה חלילה, עניוועי כ'האב נישט געוואלט פרעגן, טרעף איך א היימישע יונגערמאן, א ירושלימער, איך קען אים, און ער גייט מיט זיין ווייב שפאצירן מיטן קערידזש, א מחיה, גיי איך צו אים צו און איך זאג אים, עה, כ'האב נישט ליב צו זיין נאוזי, נאר איך זע דא אפילו מיידלעך גייען מיט אזאלעכע שיינע פאקעט בוקס, און טאמער האט זי נישט קיין פראפעשענעל פאקעט בוק האט זי כאטש א בעג, ס'הייסט א פעיפער בעג, וואס טראגט מען אין דעם בעג, איך וויל וויסן, פרעג איך אים, קענסט אפשר פרעגן דיין ווייב אזוי נישט איך זאל הערן און נישט זי זאל זען אז איך פרעג וואס זי האט אין דעם פאקעט. וויבאלד? זאגט ער איך דארף איר נישט פרעגן איך וועל דיר זאגן ס'איז ליידיג ס'איז א הונדערט פערסענט עמפטי פרעג איך פארוואס גייט זי מיטן פאקעט בוק זאגט ער הער אויס א פרוי גייט מיט א שיינעם קלעסי פאקעט בוק זי וויל נישט האבן עפעס אינעווענדיג שי סטיל נידס א קלעסי פאקעט בוק שוין האב איך דעמאלטס פונקט געטראכט דאס וואס דער נביא שרייט וועגן דעם האט מען געמאכט דעם חורבן בית המקדש ווייל מען האט מחלל געווען דעם שבת. שבת. די ווארט פון חילול שבת איז נישט די פשט אז מ'האט ממש מחלל שבת געווען, מ'האט ביליג געמאכט, מ'האט געמאכט מלשון חולין, מ'האט ביליג געמאכט דעם שבת. ס'קען זיין, איך גיי זאגן יעצט א זאך וואס קען זיין ס'איז נישט אמת, ס'קען זיין אז אפילו דארט ווי ס'איז דא אן עירוב איז אויכעט נאר ווי ס'איז דא א שטיקל צורך מעג מען טראגן דערויף, ווען ס'איז נישט דא קיין שום צורך איז פונקט אזוי ווי ס'איז דא א דין פון מוקצה מ'ברויך נישט א זאך, למשל א לעפל, דו ברויכסט עס נישט ווערט עס מוקצה, עס קען זיין אז ס'איז שלא לצורך כלל, אזוי ווי ס'איז דא ביי הוצאה, ווערט געברענגט ביי יום טוב אז שלא לצורך כלל טאר מען נישט, ברענגט דארטן צו די מרדכי אין מסכת ביצה אז טאמער מען טראגט אהיים דעם טלית וואס מען דארף שוין נישט האבן נאכן דאווענען דאס הייסט שלא לצורך כלל. קען זיין דער גאנצער ענין פון דעם עירוב איז אויכעט נאר ווען ס'איז דא א שטיקל צורך, און ממילא האט דער נביא געזאגט ס'הייסט חילול שבת. שטעל דיר פאר זיי וואקן מיט אזאלעכע קלעסי פאקעטבוקס, אנבעליוועבל, ווי קומט דאס צו זיי אפילו? און אזוי איז עס, דער בעל דבר געט געלט פאר אלע זאכן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך מאך דא אין עפעס א שטעטל, באקוק איך א מקווה, ס'הייסט עט מארגן רעגענען שבת, און איך קום מיר קוקן צו ס'איז אלעס זויבער, אויסגעטריקענט, אלעס, ווייל ביינאכט האט מען נאך גענוצט די מקווה, עניוועי, האב איך געוואלט זיך אומקוקן. קום איך אריין אין דעם דארף, און איך פרעג איינעם, דו ווייסט אפשר וואו די מקווה איז? זאגט ער, איך האב נישט קיין מושג, אין לי מושג. נאר כ'האב געלערנט אין וויזשניץ אין ארץ ישראל, האב איך געפרעגט איינעם, מה שעה, וויפיל אזייגער יעצט? זאגט ער, אין לי מושג. האב איך פארשטאנען מושג מיינט א זייגער, און ער זאגט, איך האב נישט קיין זייגער. בקיצור. בין איך געגאנגען צום צווייטן פרעג איך אים יש לך א מושג? פרעגט ער מה מושג על מה? זאג איך ווייס נישט מושג הייסט א זייגער? ניין ניין מושג מיינט אן איידיע עניוועי זאגט ער דער איד ער ווייסט נישט ווי די מקווה איז קלער איך וואס גיי איך פרעגן א מענטש ווי די מקווה איז זיי גייען דאך נישט אין מקווה לאמיך פרעגן די פרויען זיי גייען דאך זיכער אין מקווה קיצור פרעג איך א פרוי איפה המקווה ס'איז א מאדערענע פרוי כ'האב נישט מורא געהאט ער עט מיך וועגן דעם עפעס טוהן ס'איז אין א דארף דא אויכעט עניוועי זאגט זי, מה זה מקווה? נישט זי ווייסט נישט ווי די מקווה איז, זי ווייסט אינגאנצן נישט וואס א מקווה איז אלל אבאוט. אזא פנים טראגן מיר היינט. דער מאן ווייסט נישט ווי די מקווה איז, און די פרוי ווייסט אינגאנצן נישט וואס א מקווה איז. ס'איז געווען א איד ר' חזקאל בעסער. ער איז געווען א שוואגער מיט ר' נחמן עלבאום. איז האט ער מיך אמאל ארויפגעשלעפט צו. מיסיס לאודער, מיסיס לאודער איז די גרויסע קאסמעטיק און קאלאון קאמפאני, איז בקיצור האט ער מיך ארויפגעשלעפט צו איר זון ראני אז ער וויל בויען די מקווה אין ווארשע אונטערן בית מדרש, דאס וואס מ'האט טאקע שוין געבויעט יארן צוריק, און ער דארף האבן געלט, איך מיין מ'האט געדארפט צען טויזנט דאלער דעמאלטס, בקיצור קומט ער ארויף צו ראני און ער זאגט וואס ער וויל, ראני די זון פון עסטי לאודער, בקיצור זאגט ער אייוו טו עסק מיי מאדער, ער גייט אריין צו זיין מאמע'ן, און ער זאגט אז מען וויל בויען א מקווה. בקיצור פרעגט ראני זיין מאמע שוד איי גיוו מאני אר נאט? פרעגט זי מיי דיער סאן ענד וואט איז א מקווה? זאגט ער איי טעל יו מאמי איי דאנט ריעלי נאו באט איי נאו איטס א וואמענס סענטימענטל אייטעם אוי איף איטס א וואמענס סענטימענטל אייטעם דען גיוו הים די מאני שטייסט אזוי אונז זעהן מיר אויס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס איז צוגעקומען דא. דעיס איז געוועהן דער ערשטע שבת וואס איך בין געוועהן שבת אין מירון נאך. נײַן אָדער צען יאָר. כ'האָב אײביק מורא געהאַט צו קומען, װײַל דאָ איז דאָך דאָ גענגסטערס, דאָ איז דאָ אַלעס, דאָ איז דאָ דראָג-פּושערס. כ'האָב אײביק זיך געהיטן פֿון מירון אױף שבת, קומסט אַרײַן דאָ, די, די שמירה, װאָס זײ געבן מיר דאָ, די מוזן אַרבעטן שבת, און איך װיל נישט. ס'איז נישט אַזאַ גרױסע מצװה צו זײַן מירון אױף שבת, אַ ייִד זאָל מחלל שבת זײַן פֿאַר דיר. עניװעי, ס'איז דאָ אַ פּסוק אין חומש, די תּורה זאָגט, כי מתו אנשים אשר מבקשים נפשך, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו, קענסט צוריק גיין אויף מצרים, די וואס זיי ווילן דיך הרג'ענען, די האבן געפייגערט, דאס איז דתן ואבירם, דא די משמרת הפיפיק האט ממש זיי האבן געפייגערט, אז מען האט איינגעזעצט איך ווייס וויפיל מענטשן, צוויי און צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק, קיצור איינער קאלט מיך אפ פון יוראפ און ער זאגט מיר, הער, זעסט ביסט אויסגעשפילט, ווייל משה קיוויתי האט מודה געווען אז ס'איז נישט אמת. זאג איך אים דו בהמה דו דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר. אז דער משה קיוויתי וויל נאך אמאל קענען גיין אין די גאס אין ירושלים צו עני פלאץ אין די וועלט דארף ער מאכן א חכמה וואס האט ער געטון ער האט געזאגט פאר די גאווערמענט אזוי איך ווער א עד המדינה אבער איך קען דאך נישט מ'עט דאך מיך הארגענען די בעסטע וואס איך קען פאר ענק טון האט ער געזאגט איז איך וועל ענק צוווייזן ווי די ביכער ליגן און טרעפטס אלעס אליינס ממילא האט האט מען אים ארויסגעלאזט האט ער נאכדעם אנגעהויבן צו שרייען אז ס'איז נישט אמת. ווייל ער מוז דאך שרייען אז ס'איז נישט אמת, ווייל פארשטייסט דאך אליינס ער האט מורא פאר זיין לעבן, איז קודם האט אים די מדינה צוריק גענומען אין תפיסה, און דא גייט נישט גיין מער די אלע לצנות וואס איז אמאל געווען מיט פראטעקציע שמאפעקציע, דאס גייט נישט זיין מער, דעטס איט, ס'ענדיגט זיך. סאו דער וואס ער פרייט זיך אזוי שטארק אז יענער האט געזאגט ס'איז געווען א ליגענט און מ'האט מודה געווען אז ס'איז ליגענט משוגענע, איך וויל ענק עפעס זאגן. און זייטס נישט פארדרייט, אונז האמיר דא א לאנד מיט כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, אונז ווייס מיר וואס מען טוט, נישט אונז, זיי, די מדינה. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן, איך בין געקומען דעם שבת ויקרא בין איך געקומען אויף מירון, די ערשטע מאל וואס איך בין געווען דא שבת אין צען יאר זיכער, ווייל איך האב מורא געהאט, מורא געהאט פאר מיין לעבן דא, איז למעשה. עס איז שוין מתו כל האנשים מבקשים נפשי, ווייל איך שלאג זיך צוריק מיט זיי, זיי זענען נישט געשטארבן, זיי זענען דא און איך בין דא זיך צוריק צו שלאגן. עניוועי, איז דער שבת איז געווען זייער א שיינער שבת, אזוי ווי אייביג אין מירון, יעדער ווייסט די שבתים דא זענען זייער ווארעם און שיין, עס איז געשען אזוי, דער ר' לייזער בערלאנד'ס חברה זענען אלע דא געווען אויף שבת, מתפלל זיין, עפעס גייט זיין א משפט די וואך, איך ווייס, זיי האבן אויפגענומען די גאנצע, אינדרויסן איז דא די גארטן, איך ווייס ווי מען קומט אריין, די. פראנט, איך ווייס ווי מען רופט עס, דארט ווי מען טאנצט בר יוחאי, שוין, די טאנץ האט זיך געטוהן, ס'איז געווען א מחיה, און איך האב מיך באהאלטן פאר זיי, ווייל איך ווייס דאך, איך האב, איך האב דעם לייזערן אויפן האטליין די גאנצע צייט, האב איך דאך מורא געהאט זיי זענען רוצחים אויך, עניוועי, איך האב מיך באהאלטן, איך בין אייביג דורכגעגאנגען דורכן אנדערן וועג, פון אינדרויסן, עניוועי. זיי האבן מיך דערקענט. איז צוגעקומען איינער פון זייערע רבנים, איינער פון די חשוב'ע רבנים, און ער זאגט אז ער האט עפעס א מקווה אין א געגנט, און זיי ווילן שטארק אז איך זאל קומען, און די גאווערמענט איז אים מסכים צו געבן די שטח מיט אלעם. בקיצור, און ער האט געמאכט אן אפוינטמענט אויף זונטאג נאכמיטאג ביי די עירייה, האב איך אים געזאגט, הער אויס, איך גיי זייער גערן. זאגט ער, ער ווייסט אז איך בין נישט אין שווה בשווה מיט ר' לייזער. זאג איך אים, הער אויס, וועגן דעם דארפט עטס נאך האבן א מקווה. דאס מיינט אז איך האב א פראבלעם אז לעזער האט א לאנגע ערוה און ער ווייסט עס נישט ווי צו האלטן ביי זיך, מיינט עס אז עטס אלע דארפטס ליידן פאר דעם? ס'איז דארט נישט דא אין די געגנט קיין מקווה, אז די גאווערמענט גיבט וויפיל זיי האבן געבן וועט מען זיך אראפזעצן און זען, איז נאו פראבלעם, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, ער האט זיך זייער געפרייט, און מ'האמיר אן אפוינטמענט אויף זונטאג נאכמיטאג. למעשה ס'איז צוגעקומען אפאר פון זיינע מענטשן, זיי האבן מיר אלע געזאגט זעסט מען טאנצט דא עס מ'איז פרייליך מיט אלעם אבער וויסן זאלסטו אין הארץ זעמער אונז צובראכן אויף שטיקער ווייל צווישן אלע מנהיגים פון ברסלב איז נישט געווען נאך איין מנהיג פון ברסלב וואס האט אזוי געפוטשט עס טוט זיי מוראדיג וויי נו וואס קען מען טון עניוועי ס'איז געקומען דא שבת אינדערפרי איז דא דא עפעס א אינגערמאן ער קומט צו און אפראוטשט מיך אז זיין ווייב האט פיט צוויי הונדערט מיידלעך אונטער איר דזשוריסדיקשן מיידלעך וואס זיי זוכן שידוכים און זי וואלט געוואלט רעדן מיט מיר וואס מיין זון זוכט א שידוך. כ'האב אפגעשמועסט צוועלף אזייגער אינדערפרי, וועל איך גיין ווען ער ענדיגט דאווענען, כ'על אהיימגיין צו אים, כ'על מאכן קידוש ביינעם און ווען מ'זאל דורכרעדן. שוין, דער סוף איז געווען, איך בין געגאנגען, און זי פרעגט מיך א שאלה אזוי, אויב דו האסט אזא געלונגענעם בחור, ווייל ס'דא וואס זיי קענען אים, זי האט זיך שוין נאכגעפרעגט, און פארוואס גייט נישט קיין שידוך, פארוואס איז ער שוין אין די יארן, וואס, כ'מיין, וואס געשעט? געפרעגט. האב איך איר געזאגט, איך האב נישט געוואוסט דו קענסט נישט מיין היסטערי, אז דו קענסט נישט מיין היסטערי וועל איך עס דיר פארציילן, און איך הייב אן צו פארציילן אזוי שיינערהייט, אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי טאטשן קינדער, און ס'איז דא משפחה, אינסעסט, משפחה, בקיצור זי האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, זי האט אזוי אנגעהויבן צו וויינען, אז דער מאן האט מיך געבעטן אז איך זאל ארויס גיין ווייל זי קען נישט ווייטער אזוי אנהאלטן, שוין. און ס'איז געבליבן אז זי כאפט שוין די זאך, און זיי טרייען אנצוטראגן שידוכים, פרעג איך דעם מאן וואס איז זי געווארן אזוי היסטעריש, האט ער מיר נישט געוואלט פארציילן. שוין ביי מנחה קומט ער אראפ און איך בין ארויף געגאנגען פריער, פארציילט ער מיר א מעשה פארוואס זיין ווייב איז געווארן היסטעריש, זיי האבן א שטוב מיט קינדער, כ'וויל נישט זאגן וויפיל קינדער ווייל אז כ'וועל זאגן וויפיל קינדער וועט מען באלד אויספיגערן ווער דאס איז, בקיצור ער האט אסאך מער פון מיר, יא און ס'דא א פערצן יעריגע טאכטער. וואס זיין שוואגער האט געשפילט מיט איר ליבע, און פארשטייט זיך ער האט פארגעסן ארויסצונעמען דעם אבר פאר ער האט אריינגעלייגט זרע אין איר, אדער ער האט פארגעסן אז זי זאל נעמען מעדיקעישן, געשפילט ליבע אפאר וואכן, און עט די ענד אוו די דעי האט ער זי אנגעשוואנגערט, ער האט זי אנגעשוואנגערט, זי האט געבוירן א יונגעלע, און פארשטייט זיך אין די היימישע סירקלס האט זי נישט געקענט זיין, איז ער געגאנגען אין א מזרחי'סטישן. קיבוץ, און דאס איז וועגן דעם ווען איך האב גערעדט פון די זאכן, די פרוי, זיין ווייב, זי איז די מאמע פון דעם מיידעלע, און די באבע פון דעם בן הנולד. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, ס'איז פון די חשוב'סטע משפחות אין ירושלים, פון מיט ווייסע זאקן מיט די גאנצע קלאפער געצייג, מיט די געסטרייפטע יוניפארם, און די מאמע האט אנגעהויבן צו הערן די זאכן, איז זי געווארן פארשטייט זיך אביסל גערירט פון דעם, ווייל יעדער ווערט דאך גערירט פון אזאלכע זאכן, און די סוף איז געווען אז זי האט נישט געקענט קומען צו זיך, ער זאגט זי איז שוין נישט אריינגעקומען שבת צום עסן, און זי זיצט נאך יעצט און זי וויינט. מורא'דיג, זאג איך, קומט אויס כ'האב דיר דאך פארשטערט דעם גאנצן שבת, זאגט ער, דו האסט נישט פארשטערט, מיין שוואגער האט עס פארשטערט, דו האסט גארנישט געטון דא. עניוועי, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, זי כאוועט זיך אין א קיבוץ, די קינד איז שוין צוויי יאר אלט, נו פֿרעג איך אים, װיִאַזױ הײסט דער שװאָגער, האָט ער מיר געזאָגט, זאָג איך, איך װוּנדער מיך, פֿאַרװאָס איך האָב נישט געהאַט אױף מײַן האָטלײַן, איך האָב נישט באַקומען אַ ידיעה. זאָגט ער איך װעל דיר זאָגן, פֿאַרװאָס מע האָט עס פּראָבירט צו פֿאַרשװײַגן. זײַן שװער האָט אים געסטראַשעט, אױב ער װעט גײן עדות זאָגן, אױב ער װעט גײן זיך שטעלן צו משפּט, דעמאָלט װעט זײַן עק װעלט, װעט זײַן אַ גט. שטייסט? דאס איז די שווער נעמט זיך נאך אן פאר דעם איידעם דעם חזר, נאך מער איז זיי האבן געזאגט אז טאמער מען שטעלט אריין א ערבון אז איינער גייט אריין זיצן שטאטס אים קען מען אים ארויסלאזן אויף פסח ווייל ער האט געהאט גרויסע קאנעקשאנס און מען האט עס ערלעדיגט, נו פרעגט ער דעם שווער נו ווער גייט זיצן שטאטס אים? זאגט ער וואס הייסט איך וויל דאך אז דו זאלסט גיין זיצן דאס קינד וועם מען האט מאנס געווען, ער וויל אז דער טאטע פון דעם קינד זאל גיין זיצן שטאטס דעם וואס ער האט געטון די עבירה, און ער האט זי מאנס געווען, עטס הערטס וואס דא גייט פאר, דאס איז ווען דו האסט צו טון מיט משפחה, עס ווענדט זיך וועם מען האט מער ליב און ווער ס'לייגט א גרעסערן לחץ, און ער האט אפן געזאגט אז טאמער דו וועסט גיין איין מאל אפילו דיך שטעלן אין בית משפט, דעמאלטס וועט מען גראד נעמען, וועל איך גראד אהיים נעמען די טאכטער. אזוי האט ער אים געזאגט. עניוועי, פרעג איך אים וויאזוי איז עס צוגעקומען אז מען האט אים יא איינגעזעצט אויף אפאר יאר און ער זיצט. זאגט ער איך וועל דיר זאגן וואס איז געווען, אזוי ווי זי איז דאך געווארן שוואנגער האט זי דאך געמוזט גיין צו א דאקטער, זי איז געגאנגען דא אין קופת חולים, דער קופת חולים האט גראד אפגעקאלט די. משרד הסעד, ס'איז דא דא די טשיילד פראטעקשאן עידזשענסי, ס'הייסט הגנת ילדים איז, זיי האבן זיי אפגעקאלט, און מיט זיי קענסטו דיך נישט שלאגן, דו קענסט נישט געווינען, דו קענסט דיך שטעלן אויפן קאפ און דו קענסט נישט געווינען, שוין, עניוועי, די מאמע איז נישט פעאיג צו כאווען די קינד, אזוי האבן די גאווערמענט געטענה'ט. למעשה האבן זיי גענומען גוטע לויערס, ס'האט זיי געקאסט אסאך געלט, און זיי האבן געשטעלט דאס קינד אין א קיבוץ. פיין, און דארטן קען זי יא כאווען דאס קינד. און שטעל דיר פאר, א מאמע פון זעכצן כאוועט נעבעך א קינד אליינס אין א קיבוץ. האט די גאווערמענט זיי געזאגט אז. ס'איז דא אריבער טויזנט היימישע קינדער. אזוי האבן זיי געזאגט. כ'ווייס נישט צו היימיש מיינט דאס זיין מזרחי, צו ער איז יא קלאר אין דעם רעבען זכרונו לברכה שיטה צו נישט, כ'קען מיך נישט אויס אין דעם, אבער מ'רעדט פון. טויזנט. שומרי תורה ומצוות, וואס ס'איז דא נעבעך אזאלעכע טויזענט שוואנגערשאפטן פיתוי און פון אונס, און רוב פון די מאמעס זאגן וואס זאל עס גיין אין בוידעם, איך גיי מיך שלאגן פאר אים, איך דארף דאך חתונה האבן, איך דארף אויסטרעטענען מיין לייף, און קיינער נישט אינטערעסירט זיך צו שלאגן, און ס'אינגאנצען דא הונדערט די לעצטע פאר יאר הונדערט אזאלעכע קינדער וואס מ'האט. צוריק גענומען און פארטיג, די מיידל מאכט א שוואַג, און זי דערציילט נישט זי האט געהאט אמאל א בעיבי, און א גוטן פירעם און פארטיג, טאמער זי האט א קייזער שניט וועט עס דער מאן קענען זעהן, און טאמער ער איז א קלוגער מענטש קענען זעהן ווייל דער בויך איז אויסגעסטרעטשט, און טאמער נישט איז נישט און פארטיג, און ווען נישט קען זי אים איינרעדן א באבע מעשה, ווייסט דאך זי איז געווען אויף געגאנגען אויף א דייעט, שא קענסט דאך די אלע מיידלעך די ווייסן וואס צו טון, קוקטס נאך וועט עטס זעהן דארטן שלמה המלך זאגט אין משלי ווי קלוג די אלע זונות זענען. עניוועי, און דאס איז געווען שבת אינדערפרי. נאכדעם איז געווען נאך אן אנדערע מעשה וואס דאס גייט נאך ארגער. א מעשה אזוי, א איד האט חתונה געמאכט זיין טאכטער, און זי איז שוואנגער געווארן, און זי, שי העד בירט, שי געיוו, שי העד א טשיילד, איז געקומען די שוועסטער אירע, די יונגערע, און זי האט איר צוגעהאלפן, אזוי ווי דער סדר איז אז א שוועסטער העלפט ארויס, אבער דער שוואגער אירער, איר שוועסטער'ס מאן, איז געווען א חזיר, א מניוול, און ער האט מיט איר אויך געוואוינט, און ער האט זי אנגעשוואנגערט. אזוי איז עס מיט די אלע טובות וואס מען טוט פאר די יונגערע שוועסטער, די יונגערע טוט פאר די עלטערע, קוק וויאזוי ס'זעהט אויס. און אסאך מאל שיקט מען בית יעקב מיידלעך זאלן העלפן שווארצע פאר קימפעטארינס. זעט אויס אז ער האט אנגעשוואנגערט זיין ווייב'ס שוועסטער. איר הערט? דאס איז א ממזר. דאס איז שוין נישט אזוי ווי די פריעריגע מעשה וואס דער שוואגער האט געוואוינט מיט די ניס. איז יענץ איז נישט קיין ממזר. דא איז עס א ממזר, ס'איז אחות אשתו, ס'איז די שוועסטער פון זיין ווייב, דאס איז אן ערוה דאורייתא, טאמער זי שטארבט איז עס נישט קיין ערוה דאורייתא, מעג מען חתונה האבן מיט א שוועסטער, מיט א ווייב'ס א שוועסטער, אבער טאמער זי לעבט, שטייט קלאר אין פסוק, מען טאר זי נישט נעמען בחייה. עניוועי, איז האט ער זי אנגעשוואנגערט. און זי האט געטראגן א בעיבי. און זי האט געלערנט אין בית יעקב אין בני ברק. למעשה וואס איז געשעהן? למעשה איז געשעהן אז מען האט זי גראד ארויס געווארפן פון סקול, זי האט שוין נישט געהאט קיין סאסייעטי, זי האט שוין נישט געהאט גארנישט, און דא איז נאך געווען הארבער ווייל ס'איז א ממזר אויך. בקיצור זי האט געזעהן זי ליידט שבעה מדורי גיהנם. זי האט עס נישט געקענט מער צוקוקן, זי איז געגאנגען צו א דאקטער, און זי האט געזאגט מאך שוין א הפלה, נעם שוין ארויס די בעיבי. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך פארצייל עס אזוי ווי יענער האט עס פארציילט, צו זי האט עס געטון על פי הלכה צו נישט, זיכער אז נישט, זי האט געהארגעט א קינד. איי דיין גורל איז געווען צו ברענגען א ממזר, ווייל פאר קרייען אוט לאוד יו שוד האוו נעווער ליווט וויט הים, יו שוד האוו נעווער לעט דיס העפן, נאר וואס? מען רעדט נישט, מען טאר נישט, ס'איז היימיש, ס'איז דעס, ס'איז מעניוועליש, ס'איז חאזעריש, עניוועי, זי האט געמאכט א הפלה, און זי וויל נישט האבן דערמיט צוטוהן מער, און זי האט געטשענדזשט איר עדרעס, זי איז געגאנגען וואוינען פון די שטאט וואו זי האט געוואוינט אויף אן אנדערע שטאט, מער א מאדערענע שטאט, ממילא וועט זי דאך שוין קיין פרומע נישט זיין, ווייל פארשטייט זיך זי מוז גיין אין א מאדערן סאסייעטי, און דארטן אפשר איז עס נישט אזוי הארב, און אפשר איז דא א בחור וואס האט אויך אנגעשוואנגערט א מיידל א פרייע, ס'איז נישט וויכטיג. זאגט מיר דער איד הרב ראזענבערג, א שאד איר האט נישט אנגעהויבן אייער פייט פופציג יאר צוריק. מיידלעך האבן ממש נישט געוואוסט גארנישט, זיי האבן נישט געוואוסט, קומט א שוואגער רעדט מיט איר א גוט ווארט, אינדערהיים איז זי נישט צוגעוואוינט צו הערן אזא גוט ווארט, הייבט זי אן צו פאלן פאר הים, און נאכדעם ווערט א קלאפ און א דאס, און מען טאטשט זיך און אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער, און ס'איז דאך א שוואגער אויכעט, שי פילס פראוד עבאוט איט, און ער איז נאך געווארן יעצט א טאטע אויכעט, גארנישט. האט זי זיך געלייגט אין בעט מיט מיר. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, עטס דארפטס אויסלערנען די קינדער וואס דאס איז א פרעגנענסי, און וויאזוי מען ווערט פרעגנענט, און ווי דער מענטש, דער בחור, צו וואטעווער איט איז, שטופט אריין, און דארט טאר מען נישט צולאזן קיינעם, דארט איז אזוי ווי דער קדשי קדשים, דארט טאר מען נישט צולאזן קיין שום פרעמד מענטש, נאר די מאן ווען מ'איז ריין, און מען דארף רעדן אפן לענגוויטש. טאמער מען רעדט מיט מיידל אפען לענגווידזש ווען שי וואס רעיפד אדער שי וואס א אונס אדער א פיטי מ'האט איר צוגערעדט וואלט זי אהיימגעקומען און געזאגט מאמי יו נאו וואט הי דיד הי פוט סאמטינג אינטא מיי וועדזשיינע און דעמאלטס קען די מאמע גראד כאפן דאס קינד און לויפן צום דאקטער און צום האספיטל און קלין הער אויט. עס אויס גראד פון אינדרויסן און מען גייט אריין אינעווענדיג אבער עס איז נאכנישט געשען קיין פרעגנענסי, און אויב מען איז א בהמה און מען באהאלט עס פאר א סוד און מען בייסט זיך אריין אין די ליפן, קוק וואס ס'געשעהט. ובכן וויל איך ענק זאגן, דא זאגט יעדער איינער יעצט, איך בין דא אין ארץ ישראל, איך בין דא אין מירון, איך בין דא דא, טויזענטער מענטשן, יעדער זאגט נחום איטס א וועל דאן דזשאב, און די משמרת הצניעות דא מיט די משמרת הפיפיק מיט די אלע זאכן דאס איז בטל געווארן און זיי גייען נאך גיין אלע אין דזשעיל, איינער קאלט מיך אפ סאפראנאוויטש וועט אויך גיין אין דזשעיל? און כ'קען נישט פארקעסטן גארנישט, ער האט גרויסע קאנעקשאנס, באט הי איז אלסא אן די היט ליסט, ער איז א שייגעץ א רשע, ער האט גענומען געלט, און ער זאגט אז ער איז קיינמאל נישט געווען אינוואלווד אין בחורים צווישן בחורים נאר מיט מיידלעך, סאו וואו זענען די אלע פרעגנענסיס ווער דיד דעי קאם פראם, קען זיין סאפראנאוויטש האט עס געמאכט, איך ווייס שוין היינט גארנישט. רבותי איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, מיין האטליין איז די וויכטיגסטע זאך וואס בחורים און מיידלעך מוזן הערן, און טאמער ווילסטו נישט זאלן הערן זאלסטו זיי עס אליינס לערנען די אלע זאכן, און דאונט נעגלעקט יור טשילדרען. ביקאוז עט די ענד אוו די דעי וועסטו עס זייער שטארק ריגרעט, אזוי איז געווען א פיינער לעכטיגער שבת דא, און דא קומט יעצט די רבנים פון שבעה בנים און זיי ווילן וועגן עפעס א מקווה און מוסררה הייסט עס, דאס איז לעבן מאה שערים, און כ'האב זיי געזאגט יו דיזערוו א מקווה לייק עוועריבאדי עלס, כ'האב זיי פארציילט כ'האב אמאל געהאט לעיזער האט א פרוי וואס זי ליידט אויף צוקער איז ער געפארן ערגעץ אין אפריקע כ'דענק שוין אפילו נישט וואו אין קעניא און דארט האט עפעס א דאקטער וואס האט געהיילט נאטירליך. למעשה האט מען עפעס געשאסן נאך עי אפאר ישראלים, די פליגער איז ארויסגעפארן, מ'האט עס נאכגעשאסן, בקיצור יעדער איז געראטעוועט געווארן אבער מ'קען מער נישט פארן דארטן, ס'איז דאך פול מיט אראבער דארט. ר' לעזער האט מיר דעמאלטס געצאלט א טיקעט איך זאל פארן דארט מאכן א מקווה פאר די מענטשן וואס זיי קומען, כ'האב זיי געזאגט ס'איז נאכנישט אויסגעקומען ווייל די אראבער האבן זיך דארט משתלט געווען. נישט. אבער כ'האב זיי געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם וויאזוי ער הייסט, נאר כ'האב געזאגט איין זאך, איך וויל זען אן ערנסטן רב, א קאמפעטענטן מורה הוראה, נישט אזוי ווי לייזער האט געזאגט פאר איין בחור האט אים געוואלט אויסלערנען וויאזוי מ'זאגט הרי את, האט ער גענומען דעם רינגל ער אין די הענט פונעם בחור און ער האט געזאגט הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל און ער האט עס ארויפגעלייגט אויפן ווייבל אין די הענט, סאו בקיצור דאס ווייבל איז אן אשת איש. מען זעהט א ווידיאו ס'איז ממש שרעקליך, זי גייט האבן קינדער ממזרים, זי איז לייזער'ס ווייב דאך, די חיה וויל איך נישט אז ער זאל טאטשן קיין שום זאך וואס האט צוטון מיט הלכה, תפילות, ליקוטי תפילות, ליקוטי אמרים, וואס דו ווילסט, אבער נישט הלכה, האבן זיי מיר צוגעזאגט, זיי האבן עקסטערע דיינים אויף דעם. נאכדעם האב איך זיי געפרעגט צו זיי געדענקען אז איך בין געווען אמאל אין ארץ ישראל בין איך אריין צו זייער'ס א דיין, כ'האב געזאגט איך וויל זאגן א דרשה וועגן אפהיטן קינדער, זאגן זיי יא זיי ווייסן און מ'האט מיך נישט געלאזט, זאג איך אים נו נו יעצט האט עטס האט עטס די ענטפער דערפאר. יעצט שבת בייטאג נארמאל גיי איך דאווענען ותיקין, כ'האב נישט געקענט דאווענען ותיקין ווייל כ'בין אויף געווען דאנערשטאג ביינאכט א גאנצע נאכט ביז דריי פארטאגס האלב פירע דורכצוקוקן א פלאן פון א מקוה וואס איך בוי אין ירושלים פאר רייכע ספרדים, זיי זאגן אז די טיילס גייט זיין מיט גאלד, מיט גאלד איבערגעדעקט, גאלד פלעיטעד, עניוועי ס'איז די ספרדים וואס זענען געקומען פון פראנקרייך מיט אפאר יאר צוריק, איך האב זיי געמאכט דעם פלאן און יעצט איז עס פארטיג, איך בין דורכגעגאנגען, כ'בין עס געמוזט אפראוון. עט די ענד אוו די דעי בין איך כ'בין געדארפט ארויס דרייוון אויף טבריה פאר די פרי ווייל אין טבריה מאך איך אויכעט יעצט א א כ'פיל אן א מקווה און ס'האט געהייסן אז ס'עט רעגענען אווער די וויקענד האב איך עס צוגעגרייט פרייטאג אין די פרי און יעצט מוצאי שבת קען איך דאך נישט גיין זונטאג וויל איך זעהן צו ס'האט גערעגענט צו נישט צו ס'האט א שיעור מקווה צו נישט עניוועי מילא בין איך נישט געשלאפן א גאנצע נאכט דאנערשטאג נאכט האב איך נישט געקענט אויפשטיין. צום דאווענען מיטן נעץ, און איך האב געדאוונט מיטן צווייטן מנין, נישט געווען קיין כהן, האט מען מיר געגעבן לוי, וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך, און וואס האט מען דארט געליינט, ביי לוי ביי שני ליינט מען דארטן פון וקמץ הכהן, ווען איך האב דאס געהערט האב איך מיך דערמאנט, יוי, מען רעדט דאך דא פון קמיצה, בשעת ווען מען האט געוואלט די אידישע קינדער מכשיל זיין מיט משכב זכור, אך עמלק. קליפת עמלק, און וואס האט מען געטון? מרדכי הצדיק האט צוזאמגענומען די קינדער, האט מען זיי געלערנט הלכות קמיצה, עס האט זיך מיר אויפגעפרישט די גאנצע מלחמה וואס מיר פירן מיר פאר די קינדערלעך, די אלע תורות וואס כ'האב ענק געזאגט, מרדכי הצדיק וואס איז דער וקמץ, וואס איז הלכות קמיצה, קודם אינעם ווארט קמץ איז דא א גרויסע סוד, נאר איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל עס איז זייער שווער. אז מען זאל צופיל מאריך זיין יעצט פאר יום טוב, אבער די קמיצה איז, מרדכי הצדיק האט אויסגעלערנט די קינדער, די הענט איז געמאכט נאר פאר קמיצה, נישט צו טאטשן דעם אייווער. ווער ס'געדענקט, די אלע זאכן האב איך געזאגט פאר פורים, כ'האב ממש, כ'האב מיך געפילט אינדערהיים, כ'האב געפילט אזא ממש דער אייבערשטער באגליקט די דרכים וואס מען גייט אין. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. איך בין דא שוין באלד פֿיר וואכן, כ'בין ביזי מיט מקווה'ס, אבער די מקווה'ס איז נאר די פראנט ראנער, בייטאג בין איך ביזי מיט אנדערע זאכן, בייטאג בין איך ביזי מיט דעם אז מ'דארף לערנען מיט די קינדער און מ'דארף רעדן מיט די קינדער, די אלע זאכן בין איך מורא'דיג ביזי, בקיצור כ'האב געהאט דא סאך מיטינגען, און ס'דא דא אזאלעכע פרויען וואס זיי הייסן א מדריך סאציאלי, זי קומט אריין און זי רעדט מיט די קינדער, איר זעהט, די מדינת ישראל איז אהעד אוו סאקמער קאקמער מיט פאפא פופא. עניוועי, זיי האלטן אויכעט אז דאס האט נישט צו טוהן מיט צניעות, דאס האט צו טוהן מיט נארמאלקייט. עניוועי, כ'גיי ענק נאך איבערגעבן אין די נעקסטע פאר וואכן פונקטליך וואס דא איז אלץ געווען. ס'האלט שוין נישט ווייט אז די מדינה זאל אויכעט מאכן א חוק אז מ'מוז האבן די מעגל סגור איבעראל אין אלע חדרים און אין אלע מקווה'ס און אין אלע מיידל סקולס. ס'האלט שוין נישט ווייט. פארשטייסט? ס'איז א אומגליק וואס מ'האט דא געטון מיט אידישע קינדער. ס'איז אבער נישט א זאך וואס איך קען עס יעצט זאגן ווייל. ס'איז פשוט נישט דא קיין צייט. ס'איז דאך עניוועי נישט דא קיין חדר און קיין סקול יעצט די פאר טעג, סאו נאכדעם וואס ס'וועט זיך אנהייבן חדר און סקול וועט זיין מער צום ארדענונג מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אקעי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. שוין, יעצט בין איך ברוך השם זייער צופרידן, ס'איז דורך דער שבת דא אין דער ארדענונג. נישט נאר מ'איז מיר נישט נאכגעלאפן און נאכגעשריגן, פארקערט יעדער איז געווען זייער צופרידן. איך האב געמיינט אז די שובו בנים קענען מיך נישט, דערווייל האבן זיי אלע געקענט מיך. דער וואס מ'האט גערופן זייער רב זאל מיט מיר רעדן וועגן די מקווה, זאגט ער, ער ווייסט איך האב א קו האזנה, זיי ווייסן אלע וואס איך רעד, אלעס. פרעג איך אים, עטס קענטס דאך נישט קיין אידיש, זאגן זיי, די פאר וואס זיי קענען געבן אונז איבער אלעס. ס'איז געווארן היינט דער פראנט ראנער פון הגנת ילדים ברוך השם, נישט נאר אין ווילימסבורג נאר איבעראל, און דאס אלעס קומט מיט א פרייז, מען מוז פאר דעם באצאלן א פרייז, ווייל מיט דעם וואס מען טוט אפהיטן די קינדער שלאגט מען זיך מיטן סמך מם פנים אל פנים. כ'האב א גרויס הנאה ווייל ברוך שהחייני וקימני והגיעני לזמן הזה, קען צוקומען צו אזא מצב, צוריק צו זיין. ביי רב שמעונ'ען אויף שבתים, איי דאס איז געווען הע הע, כ'קען נישט אראפ לייגן די געפיל וויאזוי דאס איז געווען די אלע יארן, און נאכדעם האט מען מיך אוועק געריסן פון דעם זיכער אכט יאר, כ'פלעג קומען, כ'פלעג קומען מיט א קאר, זאגן אפאר קאפיטלעך תהלים און שוין גיין ווייטער, אבער זיצן דא און וויילן אויף שבת, פירן דא אלע שלש סעודות, רב שמעון בן יחואי דער וואס איז געזעסן אין א הייל זאגט מעולם קיינמאל האב איך נישט מבטל געווען ג' סעודות שבת. שטעלט אייך פאר וואס דאס הייסט, דאס הייסט אז די חרובין, צו ס'שטייט אז שבת האט זיך עס איבערגעדרייט צו א תמרה, ער האט אין זיך געהאט די אלע זאכן אזוי ווי דער מן, די גאנצע סעודת שבת. יעצט וויל איך צוריק קומען נאכאמאל איבערחזר'ן צוביסלעך, די אלע קהילות האבן שוין אנגענומען אז מען גייט נוצן די בוקס וואס מען האט שוין ארויסגעגעבן, איינס, די עלטערן האבן רעדן מיט די קינדער צי זיי וועלן טאקע טון, נישט יעדער איז מסוגל צו טון, נישט יעדער איז מסוגל צו רעדן, איז ארבעט זיך זייער א ערנסטן פראגרעם יעצט אז מען זאל האבן סייקאלעדזשיסטס דעי וואס זיי קומען אין סקול וואס די קינדער דארפן מיט זיי רעדן וואס קיינער קומט נישט אריין איז דעי סייקאלעדזשיסט זאלן טאקע רעדן מיט דעי קינדער מען זאל נעמען א פרויען סייקאלעדזשיסט און מען זאל רעדן וואן אן וואן בעיסיס און כדומה און זיי נעמען עס אן זיי נעמען עס אן סיי דא אין ארץ ישראל און סיי אין אמעריקע ווילן זיי עס אננעמען. איך זעה נישט וואס דער חסרון דערפון איז, איי דאנט סי עניטינג דעט דעט שוד בי ראנג וויט דעט, אז מען נעמט א ערליכע אידישע פרוי וואס וועט נישט רעדן זאכן וואס זי דארף נישט מיט די קינדער, באט אנדער נארמאל סירקאמסטענסעס זאלן זיי טוהן זייער תפקיד באמונה, אז דעי געט פעיד פאר איט און דעיר נאט סעקס פריקס, סאו ס'פארט זייער גוט, ס'פארט נאך בעסער ווי איך האב געקלערט, און ס'וועט נאך זיין רעזאלטס שנעלער ווי איך האב געקלערט. און איך וויל נאכאמאל זאגן, די אלע וואס זיי רודף'ן מיך און וואס זיי האבן מיך גערודף'ט, האבן געהאט וואס צו באהאלטן, דער וואס א גוד ריזען פאר איט, ס'איז נישט געווען קיין שנאת חינם, איז במילא וויל איך ענק זאגן, עס זאל זיין זייער קלאר ביי ענק, אז אונז גיימער ענק צוריק רודף'ן, אונז גיימער באצאלן יעדן, אונז גיימער נישט צולאזן אז א יונגערמאן א איד איז מעורר אז ס'גייט פאר זנות אין אלע חדרים און אין אלע קלאסרומס, גיימער אונז מער נישט צולאזן אז מען זאל דאס צולאזן, עס וועט נישט זיין מער, עטס זאגט די פרומע זאכן, ס'שטייט דא און אין דעם ספר און אין יענעם, ס'אינטערעסירט אונז נישט קיין שום ספר, ס'אינטערעסירט אונז די סעיפטי אוו די טשילדרען, ווייל די סאטמארע בלאף פון דעם קען מען זיך אונז שוין אויס זייער גוט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, פון דעם נעמט מען זיך ארויס נאך א מוסר השכל, כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט דערפון, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה און ער האט אונז אנגעזאגט פון איסור יחוד, עס איז אזא גוטע זאך, ווייל ווען נישט, לאמיר זאגן מען פארט אהיים זומער, פון די מאונטענס, וויל מען אהיים ברענגען א שוועגערין, זאגט מען, אה, וואס, דו טראסט נישט מיין מאן? נו, דער אמת איז היינט זאגט שוין יעדער ניין, איך טראסט נישט, אבער אמאל וואס האט מען געטון? האט געזאגט אקעי אקעי אקעי. צוויי שוועסטער, א מענטש טאר נישט חתונה מיט צוויי שוועסטער, ווילאנג די ערשטע לעבט, למשל ער האט חתונה געהאט מיט רחל, טאר ער נישט חתונה מיט לאה. און וויאזוי יעקב אבינו האט יא געקענט נעמען, אויף דעם איז שוין דא אסאך אסאך טינט אויסגעגאסן געווארן אז נאר אין חוץ לארץ האט ער עס געטון, וועגן דעם איז רחל געשטארבן אויפן וועג אריין אויף ארץ ישראל, און ס'איז דא נאך אסאך אנדערע זאכן דאס איז נאך געווען פאר מתן תורה, אין דעם וויל איך נישט יעצט אריינגיין ווייל דאס איז נישט דאס פלאץ פאר דעם. למעשה אבער איז אזוי, ווען איינער האט חתונה געהאט מיט רחל טאר ער נישט חתונה האבן מיט לאה, קומט אויס ווען ער האט חתונה מיט לאה'ן איז דא צוויי עבירות, קודם ווייל זי איז, לאמיר זאגן אויב זי איז א פנויה טאר ער נישט מיט איר וואוינען, ווייל ער האט זי נישט מקדש געווען, אויב זי איז א נדה טאר ער נישט מיט איר וואוינען וועגן איסור נדות. נאכדעם איז דא נאך א איסור וואס דאס איז אז זי איז אחות אשתו, און דאס איז אן ערווה דאורייתא. יעצט שטעל דיר פאר ווען ס'האנדלט זיך מיט אט אזא מין געוואלטיגע ערווה, און ס'דא א קורבה אויכעט ווייל מ'קען זיך דאך, און דא קומט זי אהיים און זי וויל העלפן אביסל פאר איר שוועסטער ווען זי האט געהאט א קינד, איז לכאורה מיינט זי דאך אז זי טוט א גוטע זאך. די ענפער איז ניין, די גמרא זאגט ביודעה ומכירה קאמינא איז אסאך ארגער, פארוואס ווייל אז ער קען די זאך אה דעמאלטס הייבט זיך שוין אן ווערט מען שוין קלאוס. סאו דא איז דא די צוויי שוועסטער למשל, שטעל דיר פאר זי איז געקומען אינעסענטלי העלפן איר שוועסטער און מען האט איר נישט אויסגעזאגט אז מען טאר נישט וואוינען מיטאנאנדער און מען טאר נישט שפילן ליבע מיטאנאנדער, און מען טאר נישט האבן איסור ייחוד, און דאס איז א זאך וואס איך וויל דער עולם זאל עס זייער שטארק דערהערן, ווייל אין יעדע משפחה איז דא קינדערלעך קיין עין הרע דעט דעי גיוו בירט, און אום קומען די אנדערע שוועסטערלעך און זיי קומען העלפן, ווען אן אנדער ווייבל קומט אן אשת איש איז עס א איסור ייחוד, ווען א שוועסטער קומט העלפן איז עס אסאך א שטערקערער איסור ייחוד, ווייל דא איז דא מער איסורי כריתות אינוואלווד. מער לאוין שיש בו כרת ווי ביי אן אנדערע, וועגן דעם זאלט עטס אלץ וויסן. כ'קען נישט אנזאגן מיין שוועגער, כ'קען נישט אנזאגן, כ'קען נישט, דו קענסט נישט, ער דיין שוועסטער וועט האבן איין קינד מיט דיר, פונעם זעלבן מאן. דערשרעק דיך נישט פארוואס מ'קען נישט, און קוק נישט אויף אלע כיבודים, זאלסט געדענקען איין זאך, ווילאנג דער מענטש לעבט האט ער א יצר הרע, נישט קיין חילוק וואסערע עידזש ער איז, און האו פרענדלי אר האו נאט פרענדלי הי איז, און ווי פרום ער איז און ווי נישט פרום ער איז, און די זאך איז אז. די נאן פרענדלי און די וואס זענען זייער פרום די זענען א גרעסערע מסוכן לציבור ווי די אנדערע, פארוואס? ווייל די וואס זענען פרענדלי ווייסט מען זיך צו וואטשען פון זיי, און טאמער איז ער נישט פרום האט ער דאך א ווייב, אבער אזוי ווי זי האט יעצט געגעבן בירט האט ער זי נישט, באט נארמאלערווייז האט ער א ווייב, טאמער גייט ער יעדעס מאל ווען מען דארף איז ער מקיים א מצוה, טאמער איז ער אדער פון די משבת לשבת אידן ווייל ער וויל אימפרעסן זיין ווייב איז ער אויף גרויסע געהאקטע צרות. אמת, און דאס זאלט עטס אלץ געדענקען. עס קומט א איסור ייחוד, זאגט די תורה לאט נישט. ס'קומט א א שוועגערין זאל העלפן, די תורה לאט נישט. כ'האב געזאגט נאך א זאך, די פרוי וואס זי געבט בירט קען זיין אויף העווי מעדיקעישאן וועגן די פעין, פעין קילער. יעצט אז ס'איז נישט שייך צו זאגן דער היתר ווייל די פרוי איז דארטן און זי זעהט און זי קוקט, צו, ווייל זי קען זיין זייער טיף איינגעשלעפט און. דערווייל קען דער מאן רייטן אויף די שוועסטער אז ס'גייט א רויעך. סאו רבותי, פליז וואטש וואט יו אר דואינג ענד דאונט געט קעריד אוועי. קיינער איז נישט געטריי פאר דיר, יעדער איז געטריי פאר זיך און יעדער גייט טון וואס אים איז גוט צו פארפילן זיין תאווה. ס'גייט יעצט קומען פסח, מ'גייט חול המועד'ינג, מ'גייט פארן, ס'גייט קומען זומער, מ'גייט ארויספארן אין קאנטרי, אריינקומען, ס'גייט, דער עולם זאל פארשטיין, מ'טאר נישט באהאלטן גארנישט, ווען נישט וועט עס דער אייבערשטער אויסזאגן, און ווען ער זאגט אויס דעמאלטס איז שוין א שאנדע, איז במילא דארף מען וויסן, די אהיימקום פון די קאנטרי, מיטפארן דא מיטפארן דארט, ס'איז דאך נאר א שוואגער, ס'איז דאך נאר דעם'ס ברודער, יענעם'ס ברודער, לאז אפ מיט די אלע שטותים. מען טאר נישט, ס'איז אן איסור ייחוד. און מען טאר נישט חס זיין אויף קיינעם'ס כבוד, און מען דארף זאגן, עי, איך טראסט דיר אלעס, נאר דער אייבערשטער טראסט נישט, דער אייבערשטער זאגט אז ס'איז דא אן איסור ייחוד.

ממזר. יעצט איז די רמב"ם אין איסורי ביאה פרק א' הלכה ד' זאגט ער אזוי, ס'דא דריי מיתות בית דין, ס'דא פיר, סקילה, שריפה, הרג און חנק, אבער ס'נישט דא קיין הרג ביי קיין שום פון די עריות. זאגט די רמב"ם אזוי, עריות שיש בהן מיתת בית דין, שיש מהן שמיתתן בסקילה, ויש שמיתתן בשריפה, מהן שמיתתן בחנק.

בתה, ועל בת בנה, ועל אם אשתו, ועל אם אמה, ועל אם אביה, והבא על בתו, ועל בת בתו, ועל בת בנו. הבא על בתו, דאס איז זייער הארב, דאס איז שריפה. נאכדעם זאגט די רמב"ם ווייטער הלכה ו', אין לך ערווה בחנק, עס איז נישט דא קיין ערווה בחנק, הרג איז אויך נישט דא, אבער בחנק איז אויך נישט דא, אלא אשת איש בלבד שנאמר מות יומת הנואף והנואפת, ומיתה האמורה בתורה סתם היא חנק, ואם היתה בת כהן איז היא בשריפה בועלה בחנק.

אבער טאמער האט ער זי געגט לא ישא את אחותה כל זמן שהיא בחיים. יעצט אין פרשת קדושים וואס ווערט איבערגעחזרט די די אלע עריות ווייל דארטן איז די עונש אין פרשת אחרי די אזהרה אין פרשת קדושים איז דער עונש דארט שטייט נישט בכלל איבערגעחזרט וואסער אן עונש ס'קומט פאר אשה אל אחותה. אבער אזוי ווי אונז ווייסן מיר אז די אלע עריות זענען כרות, ממילא קומט אויס אז דאס איז אויכעט כרות. כל פנים די כלל איז אז טאמער ס'איז חייבי לאוין איז די קינד נישט קיין ממזר, אויב ס'איז חייבי כריתות איז דאס קינד א ממזר, איז במילא אז ער האט געוואוינט מיט די ווייב'ס שוועסטער זענען די קינדער ממזרים. וועגן דעם איז די מעשה פון דעם וואס ער האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין ווייב'ס שוועסטער, און זי איז ליידער געווארן שוואנגער, איז געהעריג דאס קינד א ממזר? יעצט, דער הייליגער רמב"ן זאגט אין פרשת אחרי, קאפיטל י"ח, פסוק י"ח, אז מען טאר נישט נעמען צוויי שוועסטער, לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, זאגט ער ובכאן יפרש הכתוב טעם האיסור, האיסור, דא זאגט די תורה פארוואס איז דער טעם פונעם איסור, יאמר שאינו ראוי שתיקח אישה אל אחותה לצרור אותן זה לזה, ס'איז אז דאס נעמען א.

און א גוטן ערב פסח און האטס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן פסח און סעיפטי פאר די טשילדרען כל טוב, פיין.